השלמת הפרשה פון פרשת שלח און האלט מיר קאפיטל י ד פסוק כ, ויאמר ה' האט דער אייבערשטער געזאגט סלחתי כדבריך, איך פארציי פאר די אידן לויט דיינע רייד וואס דו האסט געזאגט, אז ס'קען ארויסקומען א חילול השם, די גוים וועלן זאגן מבלתי יכולת השם, כאילו דער אייבערשטער האט נישט קיין מעגליכקייט זיי אריינצוברענגען אין ארץ ישראל פארדעם האט ער זיי אויסגעהארגעט אין די מדבר. וועל איך טאקע זיין אן ארך אפים, אזוי ווי דו האסט אויפגעברענגט אין פסוק יח השם ארך אפים, און איך וועל זיי נישט אויסהארגענען אויף איין מאל. זאגט רש י כדבריך בשביל מה שאמרת צוליב דעם וואס דו האסט געזאגט פן יאמרו אז אפשר וועלן די גוים זאגן מבלתי יכולת השם. די חזקוני ברענגט איין פשט, סלחתי כדבריך, דער אייבערשטער זאגט איך האב שוין איינמאל מוחל געווען, לויט וויאזוי דו האסט געבעטן, דאס איז געווען ביי די מעשה העגל, אבער יעצט וועל איך נישט אינגאנצן מוחל זיין, נאר איך וועל עס צוטיילן די שטראף, און צוביסלעך אין משך פון די פערציג יאר וועלן אויסשטארבן די אלע וואס דערגרייכן צו די זעכציג יאר. פסוק כ א, ואולם און אבער, זאגט דער אייבערשטער חי אני, איך שווער, אזוי ווי איך לעב, וימלא כבוד ה' את כל הארץ, ברענגט רש י צוויי פשטים, אדער דאס איז א חלק פון די שבועה, פונקט ווי מיין כבוד טוט אנפילן די גאנצע וועלט, אדער איך שווער אז מיין כבוד וועט אנפילן די וועלט און ס'וועט נישט פארשוועכט ווערן מיין כבוד, ווייל איך וועל נישט אויסהרג'נען דאס גאנצע פאלק אויף איין מאל, ממילא וועט נישט צוקומען צו קיין חילול השם. זאגט רש י ואולם, כמו אבל זאת אעשה להם, אבער דאס וועל איך יא טון צו זיי, חי אני איז א לשון שבועה. כשם שאני חי, פונקט ווי איך לעב וכבודי ימלא את כל הארץ און מיין כבוד פילט אן די גאנצע וועלט, כך אקיים להם אזוי וועל איך איינהאלטן צו זיי דאס וואס שטייט ווייטער אין פסוק, כי כל האנשים הרואים, אז די אלע מענטשן וואס האבן מיטגעהאלטן די יציאת מצרים, מיט די אלע נפלאות פון די מדבר, אם יראו את הארץ, אז זיי וועלן נישט זען דעם לאנד. פון דא און ווייטער זאגט רש י א נייע פשט אז די וימלא כבוד השם את כל הארץ גייט אויף אראפ, ס'איז א עקסטערע זאך ס'איז נישט א חלק פון די שבועה, הרי זה מקרא מסורס, מ'דארף אביסל ארומדרייען די ווערטער פונעם פסוק, חי אני, די שבועה איז כי כל האנשים אם יראו את הארץ, אז די אלע מענטשן וועלן נישט קענען זען ארץ ישראל, וכבודי ימלא את כל הארץ, און דער אייבערשטער זאגט, מיין כבוד העט ווייטער אנפילן די גאנצע וועלט, שלא יתחלל שמי במגיפה הזאת, ס'וועט נישט פארשוועכט ווערן מיין נאמען ביי די מגיפה לאמר צו זאגן מבלתי יכולת השם להביאם, שלא אמיתם פתאום כאיש אחד, ווייל איך וועל זיי נישט אויסהארגענען פלוצלינג ווי איין מענטש אויף אמאל, אלע אינאיינעם, אלא, באיחור, מ' שנה, מעט מעט, ס'וועט זיין מיט א פארשפעטיגונג פון פערציג יאר צוביסלעך, וועלן זיי אלע אויסשטארבן. פסוק כב, שווער דער אייבערשטער, כי כל האנשים אז די אלע מענטשן הרואים את כבודי זיי זעען מיין כבוד ואת אותותי און מיינע וואונדער אשר עשיתי במצרים ובמדבר וואס איך האב געמאכט מיט זיי אין מצרים און אין די מדבר וינסו אותי און זיי האבן מיך אויספרובירט זה עשר פעמים צען מאל ולא שמעו בקולי און זיי האבן נישט צוגעהערט אין מיין קול זיי זענען דאך די דור וואס האט געהאט די זכיה צו הערן ממש דעם קול השם השומע עם קול אלקים חיים פנים אל פנים האט דער אייבערשטער גערעדט מיט זיי, ממילא וואלטן זיי געדארפט צוהערן וואס איך זאג, און אז זיי האבן דאס נישט צוגעהערט קומט זיך זיי די שווערע עונש. זאגט רש"י וינסו כמשמעו, ס'מיינט אויספרובירן, זה עשר פעמים, איז דער אבן עזרא מיט אנדערע זאגן אז עשר איז א לאו דווקא'דיגע מספר, נאר אזוי ווי ואפו עשר נשים, וואס דאס איז סתם אנגעכאפט א לשון פון אסאך, אזוי ווי דער אבן עזרא זאגט אז צען איז די לעצטע פון די איינצעלע נומערן, און די ערשטע פון די צענדליגע נומערן, ממילא כאפט מען דאס אסאך מאל אן אלס א משל ווען מען וויל רעדן פון אסאך, אבער דער בכור שור זאגט אז וויבאלד דא שטייט אין פסוק זה עשר פעמים, זעט מען אז דאס איז יא דווקא צען מאל, ווי חז"ל שמועסן דאס אויס, שניים בים, צוויי נסיונות האבן זיי פרובירט ביים ים, איינס פאר מען איז אריינגעגאנגען האבן זיי געזאגט המבלי אין קברים במצרים, פארדעם האסטו אונז גענומען צו שטארבן אין די מדבר, און די צווייטע איז געווען ווען מ'איז שוין ארויפגעקומען פונעם ים זענען געווען קטני אמנה וואס האבן געזאגט אז די מצריים וועלן אויך ארויפקומען פון די אנדערע זייט, און זענען נישט געווען רואיג ביז דער אייבערשטער האט געהייסן פארן ים ארויפברענגען די טויטע מצריים אויף די אנדערע זייט אויפן ברעג, אז זיי זאלן זען אז זיי זענען טויט. ושניים במן, ביי די מן האבן זיי צוויי מאל. נישט געפאלגט, איינס, דער אייבערשטער האט געהייסן אז מען טאר נישט קלויבן שבת, און עס זענען געווען מענטשן וואס האבן יא געגאנגען קלויבן, צווייטנס, דער אייבערשטער האט געהייסן אז מען טאר נישט איבערלאזן אויף צומארגנס, און אנדערע מענטשן האבן יא געלאזט. ושניים בשליו, עס איז געווען צוויי מאל וואס די אידן האבן געפרואווט דעם אייבערשטן און געבעטן אז זיי דארפן פלייש, איינמאל איז געווען אנהייב בשעת די מן איז געקומען, און די צווייטע מאל אין פרשת בהעלותך וואס אונז האבן געלערנט די פארגאנגענע וואך די מעשה פון התאוו תאוה, כדאיתא אין מסכת עירכין וואס די גמרא רעכנט דארט אויס נאך צוויי פראבעס וואס זיי האבן געמאכט אויף וואסער, סיי אין מרה און סיי אין רפידים איז מען אנגעקומען עס איז נישט געווען געהעריג קיין וואסער צו טרינקען און זיי האבן זיך אפגערעדט, און נאכדעם איז געווען די מעשה פונעם עגל, און צולעצט די מעשה פון די מרגלים דאס זענען די צען נסיונות. פסוק כג. פירט ער אויס די שבועה, אם יראו את הארץ, אויב זיי וועלן זען דאס לאנד, אשר נשבעתי לאבותם, וואס איך האב געשוואוירן פאר זייערע עלטערן, וכל מנאצי לא יראוה, ווייל די אלע וואס האבן מיך דערצערנט וועלן דאס נישט זען. אזוי איז די לשון פון א שבועה, איך שווער כך וכך, אויב ס'וועט זיין אזוי און אזוי, און ער פירט נישט אויס וואס ס'וועט זיין אויב זיי וועלן זען דאס לאנד. די וכל מנאצי לא יראוה לערנט דער רמבן אז דאס איז א סיבה, ווייל אלע וואס האבן מיך דערצערנט וועלן עס נישט זען, דער אבן עזרא זאגט אז דאס גייט ארויף אויף די שפעטערדיגע דורות, אויף די קינדער זייערע, וואס הגם זיי זענען נישט געווען יעצט אין די גזירה ווייל זיי זענען נאכנישט געווען קיין צוואנציג יאר אלט, אבער אויב די קומענדיגע דור וועט זיך אויכעט אפרעדן ווייטער און אויכעט זיך קריגן מיט משה רבינו, וועלן זיי אויכעט נישט זוכה זיין צו זען ארץ ישראל, ווי דער ספורנו זאגט אז אזוי איז טאקע געווען ביי די מעשה מיט קורח, ביי די מעשה פון די פעור, ביי די מעשה פון די נחשים השרפים, אז ס'איז געווען זייער אסאך מענטשן וואס זענען אויסגעשטארבן אין די מדבר, ווייל זיי זענען געווען פון די מנאצים. זאגט רשי אם יראו מיינט לא יראו, ס'מיינט אז די פסוק וויל ארויסברענגן מיט א שבועה אז זיי וועלן נישט זען, לא יראוה לא יראו את הארץ. פסוק כד, ועבדי כלב, מיין קנעכט כלב, און ער הייבט אן מיט אים מער ווי מיט יהושע, ווייל ער איז געווען דער וואס האט אנגעהויבן צו ענטפערן פאר די מרגלים'ס טענה, ער איז געווען דער וואס האט שטיל געמאכט ויהס כלב. אויכעט ווייל די פסוק וויל דא זאגן וועלכע גוטע שכר מען גייט געבן פאר כלב אז ער גייט באקומען חברון צוגעטיילט פאר זיך און פאר זיינע קינדער, אבער פאר יהושע האט מען נאכנישט געקענט זאגן וואס ער גייט באקומען, ווייל ער איז געווען פארגעברייט צו זיין דער ממלא מקום פון משה רבינו, און ס'איז נאכנישט געווען נגזר דא די גזירה, ס'איז נאכנישט געווען אין פלאץ צו רעדן פון דעם אז ער וועט אריינברענגען די אידן קיין ארץ ישראל. נאך א טעם שטייט אין די ראשונים ווייל יהושע האט נישט געהאט קיין זון, ממילא וואלט מען נישט געקענט ביי אים זאגן וזרעו יורשנה, אזוי ווי ס'שטייט דא ביי כלב. דער אור החיים הקדוש זאגט, וויבאלד יהושע איז געהאלפן געווארן דורך די תפילה פון משה רבינו וואס ער האט מתפלל געווען אויף אים קה יושיעך מעצת מרגלים, ער האט נישט געטון קיין אייגענע פעולות דערצו, רעכנט אים נישט די פסוק אויס, נאר כלב וואס ער איז אליינס געגאנגען זיך משתטח געווען אויף די קברי אבות, ער האט אליינס איינגעריסן צו האבן דעם רוח אחרת, פאר דעם דערמאנט אים די פסוק לשבח. זאגט דער פסוק מיין קנעכט כלב, עקב היתה רוח אחרת עמו, ווייל ס'איז געווען מיט אים אליין אן אנדערער גייסט, דאס הייסט אז ער אליין האט געהאט צוויי גייסטן אין זיך, מיטן מויל האט ער געזאגט אנדערש ווי ער האט געטראכט אין הארץ, וימלא אחרי, און ער האט אנגעפילט זיין הארץ נאך מיר. והביאותיו וועל איך אים אריינברענגען אל הארץ צו דעם לאנד אשר בא שמה וואס ער איז דארט אליינס אהינגעגאנגען מתפלל זיין וזרעו יורשנה, און זיינע קינדער וועלן פארטרייבן די איינוואוינער פון חברון, דאס מיינט זיי פארטרייבן פון די וועלט, אויסראטן די אלע ריזן און די אלע איינוואוינער און זיי וועלן דאס איבערנעמען. זאגט רשי רוח אחרת, שתי רוחות האט ער געהאט, אחת בפה ואחת בלב, מיטן מויל האט ער געזאגט אזוי, כאילו ער האלט מיט זיי, און אינעם הארץ האט ער געוואוסט אז ער האלט אנדערש, למרגלים אמר אני עמכם בעצה, ובלבו היה לומר האמת, ועל ידי כן היה בו כח להשתיקם דורכדעם האט ער געהאט די מעגליכקייט זיי שטיל צו מאכן, כמו שנאמר ויהס כלב, שהיו סבורים שיאמר כמותם זיי האבן געמיינט אז ער גייט צו שטיין צו זייער זייט. זה שנאמר בספר יהושע, ואשיב אותו דבר כאשר עם לבבי, ווען כלב איז געקומען בעטן אז מען זאל אים טאקע געבן זיין חלק, זיין נחלה, האט ער פארציילט דארטן די מעשה, זאגט ער אז איך האב געענטפערט א זאך פאר זיי אזוי ווי עס איז געווען אין מיין הארץ, דאס מיינט צו זאגן ולא כאשר עם פי, נישט אזוי ווי איך האב א גאנצע צייט געזאגט מיט מיין מויל אז איך האלט מיט די מרגלים. וימלא אחרי וימלא את לבו אחרי ער האט ערפילט זיין הארץ צו גיין נאך מיר וזה מקרא קצר אשר בא שמה חברון תנתן לו די שטאט חברון ווי ער איז אליינס אהין געגאנגען דאס וועט ווערן איבערגעגעבן צו אים יורישנה כתרגומו יתרכינה ס'איז א לשון פון פארטרייבן יורישו זיי וועלן פארטרייבן את הענקים די ריזן וואס האבן דארט געוואוינט ואת העם אשר בה ואין לתרגמו יירתינה מ'קען דאס נישט תרג'ן טייטשן א לשון פון ירושה אלא במקום יירשנה נאר ווען ס'שטייט אין פסוק יירשנה דער אור החיים הקדוש זאגט אז כלב האט דא באקומען א הבטחה וואס מען טרעפט נישט פאר קיין שום צדיק, ער האט באקומען א גאראנטי צו לעבן כאטשיג נאך פֿערציק יאר, ער אליין איז שוין אלט געווען דא פֿערציק יאר, ווי ס'שטייט אין ספר יהושע און דער אייבערשטער האט געפלאנט אויסצוציען די אידן זאלן זיך פארוויילן אין מדבר נאך א פֿערציק יאר, און ער האט באקומען א גאראנטי והביאותיו אל הארץ אשר בא שמה, דאס מיינט אז ער וועט לעבן כאטשיג נאך א פֿערציק יאר און ער וועט אליינס אריינגיין צו דעם לאנד, און אויך די הבטחה אויף זיינע קינדער וואס זיי זענען שוין יעצט געווען געבוירן און זיי האבן יעצט געלעבט אז זיי וועלן אויסציען כאטשיג נאך פערציג יאר און זיי וועלן קענען פארטרייבן די מענטשן פון חברון. פסוק כ"ה. והעמלקי און דער עמלקי, וואס די אידן האבן געציטערט פון זיי, די מרגלים אליין האבן שוין גענוצט דאס אלס א ווארענונג אז מען זאל מורא האבן ארויפצוגיין קיין ארץ ישראל ווייל דער עמלקי איז דארטן, והכנעני, זאגן די מפרשים אז דאס גייט ארויף אויף די אמורי פאלק וואס זיי ווערן אנגערופן כנעני, יושב בעמק, ער זיצט אינעם טאל, און די מפרשים שטעלן זיך אז מען וועט זען שפעטער אין די פסוקים אז זיי זיצן גאר אויפן בארג, איז יש אומרים אז באמת זענען זיי געזיצן אינעם טאל נאר וויבאלד זיי האבן געהערט אז די אידן זענען געקומען זענען זיי שנעל ארויפגעגאנגען אויפן בארג און אויפגעשטעלט דארטן א פאסטעקע צו לאקערן אויף די אידן זיי קענען איבערפאלן. און אנדערע זאגן אז ס'איז געווען צוטיילט א חלק איז געזיצן אינעם טאל און א חלק איז געזיצן אויפן בארג, און שפעטער רעדט מען פון די חלק פאלק וואס איז געזיצן אויפן בארג אז זיי האבן געמאכט די מלחמה. מחר, מארגן, וואס די חזקוני זאגט אז דאס מיינט יש מחר לאחר זמן, מען האט זיך נאך אויפגעהאלטן דארט א לאנגע צייט מען איז נישט גלייך אוועקגעגאנגען, פנו, קערטס ענק צוריק, דרייטס ענק אויס אויף די אנדערע זייט, וסעו לכם המדבר דרך ים סוף, ציטס ענק צו די מדבר וואס איז ביי די וועג פון די ים סוף. זאגט רשי והעמלקי, אם תלכו שם, אויב עטס וועטס ווייטער פאראויס גיין, יהרגו אתכם וועלן זיי ענק הרג'נען, מאחר שאיני עמכם וויבאלד איך בין נישט יעצט מיט ענק, מחר פנו לאחוריכם, קערטס ענק אויס אויף די אנדערע זייט, וסעו לכם וגומר. פסוק כו, וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר, דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה און צו אהרן אזוי צו זאגן, דעם וואס דער אייבערשטער האלט דא טיף אינמיטן רעדן צו משה רבינו, וואס קומט דא נאך א דיבור, זאגט דער אור החיים הקדוש, אז ביז אהער האט דער אייבערשטער זיך איבערגעשמועסט כביכול מיט משה רבינו וואס ער פלאנט צו טון, אבער ס'איז נישט געווען עפעס וואס ער דארף איבערגעבן ווייטער פאר די אידן, ס'איז נישט געשטאנען פריער לאמר, דא גייט ער זיי זאגן פונקטליך וואס מ'זאל פארציילן פאר די אידן, ממילא שטייט דא יא לאמר, און דער רמבן זאגט אז דער דיבור איז געווען צו משה און צו אהרן צוזאמען וויבאלד זיי ביידע האבן זיך אראפגעווארפן אויף דער ערד און איינגעריסן זיי האבן געבעטן רחמים אויף די אידן בשעת די חטא המרגלים און די דיבור בעיקר איז אבער געווען צו משה רבינו ווי ס'שטייט ווייטער אין פסוק כ ח אמור אליהם א לשון יחיד אז משה רבינו זאל זיין דער וואס גיבט איבער פאר די אידן וואס דא גייט זיין. פסוק כ ז, עד מתי לעדה הרעה הזאת, ווי לאנג נאך וועל איך דארפן ליידן פון די שלעכטע געמיינדע פון די מרגלים, אשר המה מלינים עלי, וואס זיי מאכן אנדערע זאלן זיך אפרעדן אויף מיר, דער אייבערשטער זאגט, כאטשיג איך האב טאקע מוחל געווען פאר די אידן אויף א געוויסע בחינה, אז מען האט אפגעשטופט דעם שטראף, אבער פאר די מרגלים אליין וואס זיי זענען געווען מחטיאים את הרבים, די חטא הרבים איז תלוי בהם, זיי וועל איך נישט מוותר זיין, נישט אפשטופן, זיי וועל איך גלייך אויסהרג'ענען. את תלונות בני ישראל, די אפרעדונגען פון די אידן, אשר המה מלינים עלי, וואס זיי די מרגלים מאכן זיי, די אידן, אפרעדן זיך אויף מיר, שמעתי, דאס האב איך געהערט, און דערפאר נעם איך מיך צו א שטראף, וואס איך וויל דא באשטראפן סיי די אידן, און סיי די מרגלים, וואס זיי וועלן באקומען דעם שטראף גלייך. זאגט רשי לעדה הרעה וגומר אלו המרגלים, מכאן לעדה שהיא עשרה, וויבאלד עדה הרעה איז נאר געווען צען פון די צוועלף מרגלים וואס זיי זענען געווען שלעכט, נעמט מען פון דא אז וואו ס'שטייט עדה מיינט עס צען, מ'לערנט פון דא ארויס די הלכה פון יעדע זאך וואס מ'וויל בציבור דאווענען צו זאגן קדיש אז ס'דארף זיין יעדע דבר שבקדושה מיט צען מענטשן. אשר המה מלינים את ישראל עלי, זיי מאכן אז די אידן זאלן זיך אפרעדן אויף מיר, את תלונות בני ישראל, אשר המה המרגלים מלינים אותם עלי, שמעתי. פסוק כ ח, אמור אליהם, זאג איבער צו די אידן, חי אני, נאם השם, דער אייבערשטער זאגט, אזוי ווי איך לעב, מאך איך א שבועה, אם לא כאשר דיברתם באזני כן אעשה לכם, אויב נישט, אזוי ווי עטס האטס גערעדט אין מיינע אויערן, וואס עטץ האטס געזאגט אז עטץ ווילטס טאקע אז עטץ פלאנט אז עטץ מיינט עטץ גייטס אויסשטארבן אין די מדבר און אזוי ווייטער, אזוי וועל איך טאקע טון צו ענק, און אויב ס'וועט נישט מקויים ווערן וואס איך זאג, איז כביכול איני חי, נאר מחמת כבודו של מקום שטייט עס נישט ארויסגעשריבן אין פסוק. זאגט רשי, חי אני לשון שבועה,

די אלע וואס זענען אריין אין יעדע סארט ציילונג מבן עשרים שנה ומעלה פון צוואנציג יאר און העכער, אשר הלינתם עלי וואס עטס האט זיך אפגערעדט אויף מיר, פון צוואנציג יאר און העכער איז מען דאך געווען ראוי אריינצוגיין אין מיליטער, וואלט עטס געדארפט גיין אין מיליטער און זיך שלאגן מיטן שונא און אייננעמען ארץ ישראל און דערווייל האט עטס זיך אפגערעדט, פאר דעם וועט קומען אויף ענק א שטראף. זאגט רשי וכל פקודיכם לכל מספרכם, כל הנמנה יעדער וואס ווערט געציילט לכל מספר צו יעדן ציילונג שאתם נמנים בו וואס עטס ווערט געציילט אין דעם, כגון, לצאת ולבוא לצבא, ארויסצוגיין אריינקומען אין מיליטער ולתת שקלים, כל המנויים די אלע וואס זענען געציילט לכל אותן מספרות ביי די אלע ציילונגען ימותו וועלן יעצט אויסשטארבן, ואלו הם מבן עשרים שנה, ווי די פסוק זאגט אליין אז מען רעדט דא נאר די וואס זענען פון צוואנציג יאר און העכער וואס פון דעמאלטס האט מען געציילט, להוציא שבטו של לוי דאס קומט לאפוקי שבט לוי, שאין פקודיהם מבן עשרים נאר זיי האט מען געציילט פון א חודש און ארויף, זיי זענען נישט געווען אין כלל פון די גזירה. דער רבינו בחיי זאגט אז די פסוק רעדט נאר פון פגריכם, וואס דאס מיינט די גופים, דאס קומט ווייזן אז די נשמות וועלן נישט פארלוירן גיין, און די דור המדבר האט יא א חלק אין עולם הבא, וואס באמת איז עס א מחלוקה אין מסכת סנהדרין פרק חלק, רבי עקיבא האט געהאלטן אז די דור המדבר וועט נישט זוכה זיין צו עולם הבא, רבי אליעזר האט געהאלטן אז יא. פסוק ל', די שבועה איז, אם אתם תבואו אל הארץ אויב איר וועט אריינקומען צו דעם לאנד אשר נשאתי את ידי וואו איך האב אויפגעהויבן מיין האנט, דער אבן עזרא זאגט אז דער אייבערשטער כאפט אן א לשון בני אדם, וואס מענטשן ווען זיי שווערן הייבן זיי אויף די האנט צום הימל, לשכן אתכם בה, איך האב געשוואוירן ענק צו מאכן רוען אין איר, אין אנדערע ווערטער, אז עטס וועטס טאקע נישט אריינקומען דארטן, כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון, נאר כלב בן יפונה און יהושע בן נון און ער כאפט אן כלב פריער ווייל ער געווען דער וואס ער האט געזאגט ויהס כלב האט שטיל געמאכט ער געווען דער וואס האט אנגעהויבן צוריק צו ענטפערן פאר די מרגלים זיי וועלן יא אריין גיין פסוק ל א. וטפכם און ענקערע קינדער אשר אמרתם וואס עטץ האט געזאגט לבז יהיה אז דער קינד וועט זיין צו א רויב אז די שונא וועט אים איבערנעמען. וואלט דאך געווען א צד צו זאגען אז וויבאלד דער אייבערשטער האט געזאגט פריער אין פסוק כ ח אם לא כאשר דיברתם באזני כן אעשה לכם אז די חלק וועט אויכעט מקויים ווערען, די שלעכטע ווערטער וואס זיי האבן געזאגט אויפן חשבון פון זייערע קינדער וועט אויכעט מקויים ווערען, זאגט דער פסוק ניין, לא זו בלבד וואס די קינדער וועלן נישט ווערען בארויבט, זיי זאלן נישט ווערן צו קיין רויב מ'וועט זיי נישט די שונא וועט זיי נישט פאנגען, נאר אדרבה כ'וועל טון מיט זיי א חסד און א גוטס והביאתי אותם, זיי וועל איך יא אריינברענגען וידעו און זיי וועלן קענען את הארץ דאס לאנד אשר מאסתם בה וואס איר האט פארמיאוסט אין איר. פסוק ל' ב', ופגריכם אתם, און נאר ענק, ענקערע, טויטע קערפערס, יפלו במדבר הזה וועלן פאלן אין דעם מדבר. זאגט רשי, ופגריכם אתם, כתרגומו, דילכון, דער תרגום טייטשט נישט איבער די ווארט אטעם, נאר אויף פגריכם זאגט ער אז דאס איז אזוי ווי צוויי ווערטער, פגריכם דילכון ענקערע טויטע קערפערס, און דער פשט פון די ווארט אטעם ווי קומט עס דא אריין? לפי שדיבר על הבנים להכניסם לארץ, ווייל ער האט פארדעם געזאגט אויף די קינדער אז זיי וועלן יא אריינגיין אין לאנד, וביקש לומר ואתם תמותון ער האט געוואלט ארויסברענגען אז די עלטערן וועלן יא שטארבן, נופל לשון זה כאן לומר אתם פאסט זיך זייער גוט צו זאגן דא אתם, ווי די חזקוני זאגט אז ס'א מקרא מסורס, די פסוק וואלט געדארפט זאגן, ואתם און עטץ, עטץ אנדערש ווי ענקערע קינדער, פגריכם יפלו במדבר הזה. די אור החיים הקדוש זאגט לכאורה ס'איז שוין פריער געשטאנען במדבר הזה יפלו פגריכם, וואס קומט ער דא מוסיף זיין? נאר ער קומט דא צולייגן אז אנדערש ווי די ביינער פון יוסף הצדיק און פון די שבטים, וואס די קינדער און די אייניקלעך האבן דאס אריינגעטראגן קיין ארץ ישראל, אבער די טויטע קערפערס פון די דור המדבר וועלן בלייבן ליגן אין די מדבר און קיינער וועט זיי נישט אריינטראגן קיין ארץ ישראל. פסוק ל ג, ובניכם, און ענקערע קינדער, יהיו רעים במדבר, וועלן פאשענען ווי די שאף אין מדבר, וואָס פּונקט ווי די שאָף דרייען זיך אַהער און אַהין, זיי שטייען נישט אויף איין פּלאַץ, אַזוי וועלן זיי וואַנדערן פון איין פּלאַץ צום צווייטן, זיין פאַרוואָגלט כסדר, אַרבעים שנה, פערציג יאָר, ונשאו את זנותיכם, זיי וועלן טראָגן ענקער זינד, זיי וועלן ליידן צוליב דעם וואָס עטס האָטס ענק אַוועקגעקערט פונעם אייבערשטן, עד תם פגריכם במדבר, דאָס וועט אָנהאַלטן אַזוי, ביז ס'וועט זיך ענדיגן, ענקערע טויטע קערפּער, אַלע וועט עטס האָבן אויסגעשטאָרבן אין די מדבר. זאגט רש י ארבעים שנה לא מת אחד מהם פחות מבן שישים, ס'איז נישט געשטארבן קיין איינער פון זיי אונטער די זעכציג יאר, צוליב גרויס רחמנות פונעם אייבערשטן האט ער זיי נישט געוואלט אויסהרג'נען צו יונג, און אויך זיי זאלן טאקע באמערקן אז דאס איז צוליב די גזירה און נישט צוליב עפעס א צווייטע סיבה, צוליב א מיתת כרת וואס איז זיי געקומען, לכך נגזר ארבעים, פארדעם איז נגזר געווארן אויף זיי פונקט פערציג יאר, ווייל באמת די פערציג יאר איז דאך יום לשנה ווי די פסוק זאגט ווייטער קעגן יעדע טאג וואס זיי זענען געגאנגען שפיאנירן זענען זיי געווען נאך א יאר, אבער דער אייבערשטער וואלט געקענט מקצר זיין די וועג נאך מער, די גאנצע פערציג טעג איז דאך אויך געווען בדרך נס ווי רשי האט אויבן אראפגעברענגט, וואלט ער ווען געקענט פארקערצן זייער וועג נאך מער, אבער דעמאלטס וואלט אויסגעקומען אז די מענטשען וואלטן נישט דערלעבט אפילו ביז די זעכציג, איז פאר דעם איז נגזר געווארן אויף זיי אז די וועג זאל יא דויערן פערציג טעג, און דורך דעם זענען זיי פארוואגלט געווארן פערציג יאר, כדי שיהיו אותם של בני עשרים מגיעין לכלל שישים, אז די וואס זענען געווען בשעת די גזירה צוואנציג יאר, זאלן כאטשיג דערגרייכן צו די זעכציג. שמועסט רשי אויס שנה ראשונה היתה בכלל. די ערשטע יאר נאך פאר די חטא המרגלים, פון יציאת מצרים ביז די חטא המרגלים, ווערט שוין אויכעט אריינגערעכנט אין כלל פון די פערציג יאר, ווייל מ'טרעפט דאך נישט אז די אידן זאלן זיין מער ווי פערציג יאר אלעס אינאיינעם אין די מדבר. ואף על פי שקדמה לשילוח המרגלים, כאטשיג יענע יאר איז דאך געווען נאך פאר דאס שיקן פון די מרגלים, אבער לפי שמשעשו את העגל עלתה גזירה זו במחשבה, באמת האט שוין דער אייבערשטער געקלערט צו גוזר זיין דאס נאך אין די ערשטע יאר ווען מען האט געדינט מיטן עגל, אלא שהמתין להם עד שתתמלא סאתם, מ'האט צוגעווארט ס'זאל ווערן איבערגעפילט דאס מעסטל זייערע, וזה שנאמר, דאס האט ער געזאגט ביים מוחל זיין דעם חטא העגל, וביום פקדי ופקדתי, דאס מיינט וביום פקדי במרגלים, ווען איך וועל ביי די עבירה פון די מרגלים ענק באשטראפן, ופקדתי עליהם חטאתם, וועל איך אויכעט געדענקען די פריערדיגע עבירה, און דעמאלטס וועט אריינגיין אין קראפט די מחשבה וואס איז געווען גוזר צו זיין א גזירה אויף אלע וואס זענען שוין דעמאלטס בשעת די עגל געווען צוואנציג יאר אלט. ואף כאן נאמר דא שטייט אויכעט אזא מין לשון תשאו את עוונותיכם, א לשון רבים, ולא עוונתכם, נאר מען רעדט דא פון שתי עוונות, של עגל ושל תלונה, מען רעכנט די עבירה פונעם עגל און די עבירה פון די מרגלים. וחשב להם במנין חייהם מקצת שנה ככולה. רש"י לייגט צו אז די אלע מענטשן וואס זענען געווען צוואנציג יאר בשעת די עגל האבן נישט דערלעבט צו ענדיגן זעכציג יאר, נאר מען האט גערעכנט אין די יארן פון זייער לעבן א חלק פון א יאר אזוי ווי א גאנצע יאר, וכשנכנסו לשנת שישים מתו אותם של בני עשרים, די וואס זענען געווען צוואנציג יאר בשעת די עגל, ווען זיי זענען אנגעקומען צו די זעכציגסטע יאר, אריינגעגאנגען אביסל אין די זעכציגסטע יאר, דעמאלט זענען זיי אויסגעשטארבן. ונשאו את זנותיכם כתרגומו ויקבלון ית חוביכון זיי וועלן באקומען די שטראף פאר ענקער זינד. פסוק ל"ד במספר הימים, אין די צאל פון די טעג אשר תרתם את הארץ וואס איר האט אויסשפיאנירט דאס לאנד, ער רעדט דא צו גאנץ כלל ישראל, אבער זיי האבן דאך געשיקט די מרגלים ממילא הייסט עס כאילו זיי האבן אליינס אויסשפיאנירט דאס לאנד, ארבעים יום וואס דאס איז דאך געוועזן פערציג טעג, יום לשנה יום לשנה, א טאג פאר א יאר א טאג פאר א יאר, תשאו את עוונותיכם וועט עטס טראגן ענקער זינד, ארבעים שנה פערציג יאר, עטס וועטס ליידן פערציג יאר צוליב די פערציג טעג, וידעתם את תנואתי דעמאלטס וועט עטס וויסן וואס פאסירט ווען מען קערט זיך אפ פון מיר. די מפרשים שטעלן זיך אז ס'וואלט געדארפט שטיין שנה ליום, שנה ליום, ווייל מ'האט דאך באקומען א שטראף צו בלייבן אין מדבר א יאר אנשטאט יעדע טאג, נישט א טאג פאר א יאר. איז דער רבינו בחיי זאגט אז דאס ברענגט ארויס די רחמנות פונעם אייבערשטן אז ער האט פארקורצעט די וועג פון די מרגלים ס'זאל נישט דויערן מער ווי פערציג טעג, ווייל דער אייבערשטער האט געוואוסט אז מען גייט באקומען א יאר אין מדבר פאר יעדע טאג וואס זיי גייען, ממילא דאס זאגט ער דא, יום לשנה יום לשנה, וויבאלד איך האב געוואוסט אז פאר יעדע טאג וועט מען דארפן ליידן א יאר, פאר דעם האב איך עס פארקערצעט און געמאכט ס'זאל זיין נאר פערציג טעג. די כלי יקר זאגט בשם חזל אז די יום לשנה גייט ארויף אויף די טאג תשעה באב וואס די מרגלים זענען דאך צוריק געקומען אום תשעה באב און געמאכט א בכיה של חינם און דער אייבערשטער האט דעמאלטס גוזר געווען אויף זיי א בכיה לדורות און די עיקר מגיפה איז געווען יעדע יאר די טאג פון תשעה באב פלעגן זיך אריין לייגן אין די קברים ווער ס'איז נישט אויפגעשטאנען און געבליבן דארט האט מען באערדיגט איז די יום לשנה יום לשנה מיינט אז ס'איז געווען איין באשטימטע טאג אינעם יאר וואס דעמאלטס האט מען אוועק גענומען די נשמות פון די אלע וואס האבן געדארפט שטארבן אין יענעם יאר זאגט רש י את תנואתי שהניאותם את לבבכם מאחרי עטס האט אפגעקערט ענקער הארץ פון נאך מיר תנואה איז א לשון הסרה אפטוהן כמו כי הניא אביה אותה די טאטע האט אפגעטוהן און צושטערט איר נדר. פסוק ל' ה אני השם דיברתי, איך באשעפער האב גערעדט און אז איך רעד קען קיינער נישט שטערן מיך פון אויספירן מיינע רייד, ממילא אם לא זאת אעשה וועל איך דען נישט טון דאס, קען דען איינער פארמיידן פון מיר דאס צו טון לכל העדה הרעה הזאת, צו די גאנצע שלעכטע געמיינדע הנועדים עלי, וואס זיי האבן זיך פארזאמלט אויף מיר, זאגט דער אבן עזרא זיי האבן זיך פארזאמלט צו ווארפן שטיינער אויף יהושע וכלב במדבר הזה יתמו ושם ימותו, אין דעם מדבר וועלן זיי געענדיגט ווערן און אויסגיין, און דארט וועלן זיי שטארבן. איז דא א מחלוקה צי די דור המדבר וועט זוכה זיין צו באקומען א חלק אין עולם הבא אדער נישט, רבי עקיבא זאגט במדבר הזה יתמו מיינט פון עולם הזה און שם ימותו לעולם הבא, רבי לעזער האלט אז זיי באקומען יא עולם הבא. לויט רב לעזער וועט מען טייטשן יתמו ווי דער רבינו בחיי זאגט אז די גופים וועלן אויסגיין אבער די נשמות וועלן נאך באקומען זייער חלק אין עולם הבא. פסוק ל ו, ביז דא געווען די ווערטער פונעם אייבערשטן צו משה רבינו, און דא פארציילט דער פסוק וואס איז געווארן מיט די מרגלים, אויף זיי אליין האט מען נישט אויסגעצויגן די גזירה, נאר זיי האבן גלייך באקומען זייער שטראף, והאנשים און די מענטשן אשר שלח משה וואס משה רבינו האט זיי געהאט געשיקט לתור את הארץ צו שפיאנירן דאס לאנד משה רבינו האט זיי געטראסט, זענען געווען חשוב'ע מענטשן, אבער זיי האבן ווידערשפעניגט, זיי האבן אים אנטוישט, וישובו, זיי האבן זיך צוריק געקערט וילינו עליו את כל העדה, זיי האבן געמאכט אפרעדן אויף אים די גאנצע געמיינדע להוציא דיבה על הארץ, ארויסצוציען שלעכטע רייד אויפן לאנד, ווי די פסוק זאגט ווייטער אז זיי זענען געשטארבן. זאגט רש י וישובו וילינו עליו, וכששבו מתור הארץ ווען זיי האבן זיך צוריק געקערט פון שפיאנירן דאס לאנד, הרעימו עליו האבן זיי געמאכט אפרעדן אויף אים את כל העדה די גאנצע געמיינדע בהוצאת דיבה, אותם אנשים זאגט די פסוק ווייטער וימותו. שמועסט רש י אויס כל הוצאת דיבה, וואו ס'שטייט אז מ'האט מוציא דיבה געווען, לשון חינוך דברים, מ'טוט אריינברענגען ווערטער, שמלקיחים לשונם לאדם לדבר בו, זיי רעדן און זיי רעדן און זיי מאכן אז אנדערע מענטשן זאלן איבערנעמען פון זיי און ווייטער בארעדן א געוויסע זאך, כמו דובב שפתי ישנים, וויין האט אזא שטארקע קראפט אז אפילו מענטשן וואס זענען נישט געוואוינט צו רעדן, מענטשן וואס שלאפן, קען דאס מאכן זיי רעדן. וישנה לטובה וישנה לרעה, רשי לערנט אז דיבה מיינט נישט דווקא א שלעכט ווארט, ס'קען זיין גוטע דיבה ס'קען זיין שלעכטע, לכך נאמר כאן, פארדעם שטייט ווייטער דא אין פסוק מוציאי דיבת הארץ רעה, שיש דיבה שהיא טובה, ווייל ס'איז דא א דיבה וואס איז יא א גוטע, דיבה איז פאלעדיץ בלעז. די רמבן זאגט אבער אז דיבה אליינס פאר זיך מיינט שוין שלעכטס, און ווען ס'שטייט דיבת הארץ רעה איז עס פשוט צו מאכן ערגער און גרעסער מאכן די שלעכטס דערפון. פסוק לז, וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה, די מענטשן וואס האבן ארויסגעצויגן דעם שלעכטן דיבה אויפן לאנד, זענען געשטארבן במגיפה לפני ה', מיט א מגיפה, אלע אינאיינעם אויסגעשטארבן פארן אייבערשטן, וואס טייטש דאס לפני ה'? זאגט רשי, במגיפה איז אויך דער לשון ווי א באקאנטע מגיפה, און לפני ה' איז רשי מסביר וואס דאס מיינט באותה מיתה ההגונה להם, די מיתה וואס איז פאסיג פאר זיי מידה כנגד מידה. הם חטאו בלשון, זיי האבן זיך פארזינדיגט מיט זייער צונג, זיי האבן בארעדט דאס לאנד, ונשתרבב לשונם עד טבורם, האט זיך די צונג זייערע אויסגעשטרעקט און אויסגעצויגן ביז זייער נאפל, ווייל ארץ ישראל וואס זיי האבן בארעדט ווערט אנגערופן דער טבור הארץ וויבאלד עס געפינט זיך אין צענטער פון די באוואוינטע געגנטער, ממילא איז מידה כנגד מידה זענען זיי באשטראפט געווארן מיט די לשון ביזן טבור, ותולעים יוצאים מלשונם ובאין לתוך טבורם, ווערעמליך זענען ארויס פון זייער צונג און אריין אין זייער טבור, און אזוי זענען זיי געשטארבן, לכך נאמר במגיפה ולא במגיפה, ווייל דאס איז די באקאנטע מגיפה וואס דער אייבערשטער באשטראפט מיט דעם א מידה כנגד מידה, און וזהו דאס מיינט אויך דער לפני השם באותה הראויה להם על פי מדותיו של הקדוש ברוך הוא דאס וואס ס'קומט זיך זיי לויט די מידה פונעם אייבערשטן שהוא מודד מידה כנגד מידה. דער כתב סופר זאגט אז במגיפה לפני השם מיינט אז יעדער האט געקענט וויסן אז דאס איז נישט געווען קיין צופעלדיגע טויט, ווי מענטשן וואלטן געקענט אפשר זאגן אז זיי האבן דאך געטענה'ט ארץ אוכלת יושביה היא אז די לופט די אטמאספער אין ארץ ישראל איז עפעס זייער שעדליך איז אפשר זענען זיי אנגעשטעקט געווארן פון יענע שעדליכע לופט און פארדעם זענען זיי געשטארבן אבער ניין די פסוק זאגט דאך ווייטער ויהושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן האנשים ההם ההולכים לתור את הארץ זיי זענען פונקט אזוי געווען אין יענע זעלבע אטמאספער און זיי האבן עס איבערגעלעבט. מוז דאך זיין אז דאס וואס די צען מרגלים זענען אויסגעשטארבן דא, איז פשוט געווען א מגיפה לפני השם, ס'איז געוועזן א יד השם, ס'איז נישט געווען קיין מקרה. אינטערסאנט אז די ספורנו זאגט יא אז זיי זענען געשטארבן מיט די שלעכטע לופט וואס זיי האבן געהאט זיך אפגערעדט אז דאס איז א ארץ אוכלת יושביה און די לופט הרג'עט, אזא מין מיתה זענען זיי יעצט געשטארבן. פסוק לח. ויהושע בן נון וכלב בן יפונה, און וויבאלד משה רבינו האט דאס געשריבן, האט ער געשטעלט יהושע פאר כלב זאגט דער רמב"ן, צוליב זיין חשיבות, זיין חכמה, חיו זיי האבן יא געלעבט מן האנשים ההם פון יענע מענטשן וואס ההולכים לתור את הארץ וואס זענען געגאנגען שפיאנירן דאס לאנד. זאגט רש"י ויהושע וכלב חיו וגומר, מה תלמוד לומר חיו מן האנשים ההם, און ווי די גמרא שמועסט אויס די קשיא, סתם צו זאגן אז זיי זענען געבליבן לעבן, אויף דעם האמער א פסוק אין פרשת פנחס, ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון, עס דארף ווען נישט שטיין אויף צוויי פלעצער, אלא מלמד שנטלו חלקם של מרגלים בארץ, וקמו תחתיהם לחיים, חיו מיינט זיי האבן געמאכט א לעבן אויפן חשבון פון די מרגלים. די נחלה וואס האט געדארפט צוגעטיילט ווערן אין ארץ ישראל פאר די מרגלים, האבן זיי באקומען, און פון דעם האבן זיי געשעפט חיונה. פסוק ל"ט, וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל, משה רבינו האט איבערגעזאגט די אלע רייד וואס דער אייבערשטער האט אים געהייסן זאגן, די גאנצע גזירה אז מען גייט זיך פערציג יאר מוטשענען אין מדבר, האט ער איבערגעזאגט פאר די אידישע קינדער, ויתאבלו העם מאוד, די פאלק האט זייער געטרויערט, זיי האבן אנערקענט אז זיי האבן זיך פארזינדיגט, זיי וואלטן זיך געדארפט פארלאזן אויפן אייבערשטן, און אויך די שטראף איז זייער א שווערע שטראף, און עס האט זיי זייער נישט געשמעקט, זענען זיי געווארן זייער טרויעריג. פסוק מ', וישכימו בבוקר, זיי זענען אויפגעשטאנען אינדערפרי ויעלו אל ראש ההר, זיי זענען ארויפגעגאנגען אויף די שפיץ פון א בארג, לאמור צו זאגן, הננו, אונז זעמיר גרייט, ועלינו, אונז גיימיר ארויפגיין אל המקום צו דעם פלאץ אשר אמר ה' וואס דער אייבערשטער האט געזאגט אז ער גייט עס אונז געבן פאר א נחלה, כי חטאנו, אונז אנערקען מיר אז מיר האבן געזינדיגט מיט דעם וואס מיר האבן געזאגט אז מ'וויל נישט אריינגיין, אונז גיימיר יא אריינגיין אליינס קיין ארץ ישראל. זאגט רש"י אל ראש ההר, היא הדרך העולה לארץ ישראל, דאס איז די וועג וואס פירט ארויף קיין ארץ ישראל, הננו ועלינו אל המקום לארץ ישראל אשר אמר ה' לתתה לנו שם נעלה כי חטאנו על אשר אמרנו הלא טוב לנו שוב מצרימה, אונז זעהן מיר איין אז אונז האבן געזינדיגט מיטן זאגן ס'איז אונז בעסער זיך צוריקקערן קיין מצרים. פסוק מ"א ויאמר משה האט משה רבינו זיי געזאגט למה זה אתם עוברים את פי ה' פארוואס טוט איר עובר זיין אויפן באפעל פונעם אייבערשטן, דער אייבערשטער האט מיר קלאר געזאגט לא תעלו ולא תלחמו ווי ס'שטייט ארויסגעשריבן אין משנה תורה, ממילא פארוואס זאלט איר צו יא עובר זיין דעם רצון השם והיא לא תצלח, די ארויפגיין ענקערע דאס וואס עטס טוטס דא, דאס וועט נישט מצליח זיין ווי דער אבן עזרא דרוקט זיך אויס, העברת פי השם אין בה הצלחה, ס'קען נישט זיין קיין הצלחה אין איינער וואס איז עובר אויף די רצון השם, ווי די ספורנו לייגט צו, וויבאלד עטס ווייסטס קלאר אז דאס גייט נישט זיין מיט הצלחה, איז א סימן אז דאס וואס עטס טוטס איז נישט לתיאבון, ווייל עטס פלאנסט צו האבן פון דעם עפעס א הנאה, נאר להכעיס, ממילא פארוואס טוט עטץ דאס? זאגט רשי והיא לא תצלח זו שאתם עושים לא תצלח דאס וואס עטץ טוטס דא וועט נישט מצליח זיין. פסוק מ ב איז ער זיי מפרש וואס איז די פי השם וואס עטץ זענט עובר, ווייל דער אייבערשטער האט מיר קלאר געזאגט אז עטץ זאלטס נישט ארויף גיין ממילא זאג איך ענק איבער אין נאמען פונעם אייבערשטן אל תעלו גייטס נישט ארויף כי אין ה' בקרבכם ווייל דער אייבערשטער איז נישט מיט ענק און אז דער אייבערשטער איז נישט מיט ענק איז די ארויפגיין א מרידה במלכות שמים, דאס איז איין טעם, זאגט דער אור החיים הקדוש פארוואס עטס זאלטס נישט ארויפגיין, און א צווייטע טעם ולא תנגפו לפני אויביכם, כדי עטס זאלטס נישט צושלאגן ווערן פאר ענקערע פיינט, ער האט זיי געוואלט אנשרעקן מיטן פיינט מיטן שונא וואס ער קען זיי דערהארגענען. פסוק מ ג, כי העמלקי והכנעני שם לפניכם, דער עמלקי און דער כנעני זענען דארטן אויפן בארג נאך פאר ענק, אפילו אונז האבן פריער געלערנט אז די עמלקי מיט די כנעני וואס דאס איז אמורי האבן געוואוינט אינעם עמק, האבן מיר שוין אויבן אויסגעשמועסט אז ווען זיי האבן געהערט אז די אידן קומען, זענען זיי ארויפגעלאפן אויפן בארג און אויפגעשטעלט דארטן א לאקעריי. ממילא זאגט ער זיי זענען שוין דארטן יעצט פון פאר ענק, ונפלתם בחרב, וועט עטס פאלן מיטן שווערד. כי על כן שבתם מאחרי ה' דאס קומט זיך ענק ווייל עטס האטס ענק אוועקגעקערט פון אונטערן אייבערשטן, ולא יהיה ה' עמכם, און דער אייבערשטער וועט נישט זיין מיט ענק. זאגט רשי כי על כן שבתם, כמו על אשר שבתם, ווייל עטס האטס ענק אוועקגעקערט, כלומר כי זאת תבוא לכם, דאס וועט קומען צו ענק על אשר שבתם. פסוק מ ד, ויעפילו, זיי האבן זיך נישט צוגעהערט, נאר זיי האבן זיך געשטארקט ביי זיך אין הארץ, אזוי ווי פרעה, ויחזק ה' את לב פרעה, זיי האבן זיך נישט וויסנדיג געמאכט פון די שווערע שטרענגע ווארענונג פון משה רבינו, לעלות אל ראש ההר, יא ארויפצוגיין צום שפיץ בארג, וארון ברית ה', די קאסטן וואס האט געהאט אין זיך די לוחות הברית פונעם אייבערשטן ומשה און משה רבינו לא משו מקרב המחנה זיי האבן זיך נישט גערירט, זיי האבן זיך נישט אפגעטון פון די מחנה, זיי זענען אליינס געגאנגען. זאגט רשי ויעפילו לשון חוזק, א לשון פון שטארקייט, וכן הנה עפלה, דאס איז א פסוק וואס איז געזאגט געווארן אויף נבוכדנצר אז ער האט א עזות און א שטארקייט אין זיך, אינגריש בלעז, לשון עזות, וכן עופל בת ציון וואס גייט ארויף אויפן בית המקדש וואס דאס איז די פעסטונג פון ירושלים און פון די אידישע פאלק, עופל ובחן גייט ארויף אויף פארשידענע פעסטונגען פון ירושלים, ומדרש תנחומא מפרשו לשון אופל מיט אן אלף, וואס אופל מיינט אזא טונקלקייט א נעפל, ווי די תרגום יונתן זאגט טאקע אז זיי זענען געגאנגען אין די פינסטערניש נאך פאר די עלות, זיי זענען געגאנגען שנעל זיך ארויפכאפן, און רשי ברענגט דא פון מדרש הלכו חשכים שלא ברשות, וויבאלד זיי זענען געגאנגען אנע רשות, הייסט עס ווי איינער וואס גייט אין די טונקל, ער גייט אויף א שלעכטן וועג, וואס ער וועט זיך נישט אויסארבעטן, ער וועט דארט אומפאלן. פסוק מ ה, וירד העמלקי והכנעני, דער עמלקי און דער כנעני האבן טאקע גענידערט היושב בהר ההיא, דער וואס האט געוואוינט דארטן אויף יענעם בארג, וואס יש אומרים אז זיי האבן טאקע געוואוינט דארט, א חלק פון זיי האבן געוואוינט אינעם עמק און א חלק האבן געוואוינט אויבן, און אנדערע זאגן אז דאס מיינט אז ער האט יעצט אויפגעשטעלט דארט א לאקעריי, ממילא דאס הייסט אזוי ווי ער האט זיך יעצט באזעצט דארטן זיי צו אריינכאפן אינעם פאסטיקע, ויכום און זיי האבן זיי באשלאגן ויכתום און זיי האבן זיי צושטויסן, עד החרמה, ביז דעם פלאץ וואס מען האט א נאמען געגעבן חרמה צוליב דעם וואס די אידן זענען דארטן פארוויסטעט געווארן. זאגט רש"י ויכתום, כמו ואכות אותו טחון, משה רבינו זאגט אויפן עגל אז ער האט עס גוט צוקלאפט און צומאלן, מכה אחר מכה, זיי האבן געהאקט און געהאקט שטיקער אין די אידן, עד החרמה, שם המקום נקרא על שם המאורע, דער נאמען פון די פלאץ איז אנגערופן געווארן צוליב די מעשה וואס האט דארטן פאסירט. איז די מפרשים שטעלן זיך, וויאזוי קען זיין אז די אידן וואס האבן איינגעזעהן און געזאגט כי חטאנו, זאלן גלייך נאכדעם ווידערשפעניגן דעם באפעל פון משה רבינו אין נאמען פונעם אייבערשטן און זענען יא ארויפגעגאנגען? איז דא וואס זאגן אז די כי חטאנו איז נישט געווען קיין ריכטיגע תשובה, אזוי שטייט אין משך חכמה, ווייל ס'נישט קיין גרויסע קונץ תשובה צו טון, נאכדעם וואס מ'זעהט שוין קלאר וואס דער אמת איז. וויבאלד די מרגלים זענען אלע אויסגעשטארבן מיט א מגיפה און נאר יהושע בן נון מיט כלב זענען געבליבן לעבן, איז שוין נישט קיין גרויסע קונץ צו זאגן כי חטאנו, ממילא דאס איז נישט געווען קיין ריכטיגע תשובת המשקל זאגט ער, ס'איז נישט אזוי גוט אנגענומען געווארן זייער תשובה. אבער ס'איז דא וואס זאגן, אזוי שטייט אין חתם סופר, אז די אידן האבן באמת יא תשובה געטון מיט דעם וואס זיי זענען ארויפגעגאנגען אויף דעם בארג, ווייל דאס איז דאך די בעסטע תשובה, באותו מקום אויף דעם זעלבן אופן וואס זיי האבן געזינדיגט, וואס זייער חטא איז דאך געווען אז זיי האבן זיך נישט געוואלט פארלאזן אויפן אייבערשטן, זיי האבן מורא געהאט ארויפצוגיין, יעצט האבן זיי געוויזן אז זיי האבן נישט מורא, זיי גייען ארויף מיט מסירות נפש אפילו זיי ווייסן אז דער עמלקי מיט די כנעני ווארטן זיי אפ. איי, מ'האט דאך זיי געווארנט קלאר גייטס נישט ארויף, זאגט די חתם סופר, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה, חוץ מצא. ס'איז געוועזן אזוי ווי א בחינה ווי מען האט זיי געזאגט אז זיי זאלן נישט תשובה טוהן, און זיי האבן זיך געדראפעט און יא תשובה געטוהן, וואס די של"ה הקדוש שרייבט שוין ביי אחר אז מען האט געזאגט פאר יעדן, מען האט געזאגט אז שובו בנים שובבים חוץ מאחר, ווען ער וואלט ווען געזאגט אף על פי כן וויל איך ווייטער תשובה טוהן וואלט מען אנגענומען זיין תשובה. ווייל כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה חוץ מצא, ווען דער אייבערשטער זאגט פאר איינעם צא ממחיצתי, דארף מען נישט אויספאלגן. ממילא דאס איז געווען אזוי ווי א בחינה דא, אז די מעפילים וואס האבן זיך ארויפגעדראפעט אויפן בארג, האבן געוואלט ארויסווייזן א מסירות נפש אז זיי גייען יא אריינגיין קיין ארץ ישראל מיט גרויס מסירות נפש, און דאס וואס מען האט זיי געהארגעט זאגט דער חתם סופר, איז געווען א מיתה מתוך תשובה, וואס דאס איז די גרעסטע מין תשובה וואס איז נאר שייך, אז דער מענטש שטארבט פון א תשובה ארויס. און ער איז מפרש מיט דעם א שטיקל גמרא אין מסכת שבת וואס רבי עקיבא זאגט אז דער מקושש דאס איז געווען צלפחד וואס מיר'ן זעהן שפעטער אין די סדרה די מעשה פון די מקושש זאגט ער אז צלפחד איז געשטארבן ווייל ער איז געווען א מקושש זאגט אים רבי יהודה בן בתירה דו ביסט מוצא לעז אויף דעם צדיק צלפחד נאר וואס דען ער איז געווען פון די מעפילים ווי דער בעל הטורים ברענגט דא א רמז ויעפילו איז בגימטריא צלפחד לכאורה וואס האסטו בעסער געמאכט, און אז ער איז געווען פון די מעפילים איז דאך ווייטער הוצאת לעז אויף דעם צדיק, אבער לויט ווי די חתם סופר זאגט אז דאס איז גארנישט געווען קיין חטא, פארקערט ס'איז געווען א תשובה, ממילא איז עס בכלל נישט קיין הוצאת לעז, פארקערט, כי בחטאו מת, מיטן תשובה טון אויף די עבירה, מיט דעם איז ער געשטארבן, ס'איז א מיתה מתוך תשובה וואס דאס איז די גרעסטע זאך. קאפיטל ט"ו פסוק א' וידבר השם אל משה לאמור מען הייבט דא אן צו לערנען די דין פון נסכים וואס דאס קומט מיט צוזאמען מיט די קרבנות עולה און שלמים און אלע אנדערע קרבנות ציבור וואס די סיבה פארוואס דאס איז נאנט געשטעלט געווארן אהער זאגן די מפרשים וויבאלד אידן האבן חרטה געהאט אויף דאס וואס זיי האבן געגלייבט די מרגלים, און מען האט צוגעזאגט פאר זייערע קינדער אז זיי וועלן אריינגיין קיין ארץ ישראל, האט זיי דער אייבערשטער יעצט דא געטרייסט מיט די פרשה וואס רעדט זיך פון אריינקומען אין ארץ ישראל, א מצוה וואס גייט אן נאר אדער בעיקר אין ארץ ישראל. ווייל זיי האבן מורא געהאט וואס וועט זיין נאך די פערציג יאר, אפשר וועט מען זיך נאכאמאל פארזינדיגן און מען וועט קיינמאל נישט אנקומען אינעווייניג, אפילו די קינדער וועלן נישט אריינגיין אין ארץ ישראל, האט זיי דער אייבערשטער געטרייסט, ניין, איך זאג ענק צו, אז עטס וועטס נאך אנקומען קיין ארץ ישראל, נאך די פערציג יאר גייט מען אריין, און פאר דעם האט ער יעצט נאנט געשטעלט די פרשה פון נסכים און אויך די פרשה פון חלה ווייל די זאכן האבן צו טון מיטן אריינגיין אין ארץ ישראל. פסוק ב' דבר אל בני ישראל רעד צו די אידישע קינדער ואמרת אליהם און דו זאלסט זאגן צו זיי כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם ווען עטס וועטס אריינקומען צו די לאנד פון ענקערע וואוינונגען וואס עטס וועטס זיך דארט באזעצן וואס איך געב ענק זאגט רשי כי תבואו בישר להם שיכנסו לארץ ער האט זיי אנגעזאגט א גוטע בשורה אז זיי וועלן אריינגיין קיין ארץ ישראל פסוק ג' ועשיתם און איר וועט מאכן אשה להשם א פייער קרבן פארן אייבערשטן, עולה או זבח, א קרבן עולה, אדער א קרבן שלמים, לפלא נדר, ווען איינער זאגט ארויס א נדר, דאס מיינט ער זאגט הרי עלי, או בנדבה, א מענטש זאגט צו צו געבן א נדבה, ער זאגט הרי זו קרבן, או במועדיכם, אדער נישט קיין נדר אדער נדבה, נאר א חיוב פון די ימים טובים. לעשות ריח ניחוח לה', צו מאכן א נחת רוח פארן אייבערשטן מיט דעם גוטן גערוך פונעם קרבן, וואס דער אייבערשטער פריידט זיך אז מען פאלגט אים אויס און ער פריידט זיך אז מען ברענגט נדרים און נדבות, און איר וועט וועלן ברענגען די קרבנות מן הבקר או מן הצאן, פון די רינדער אדער פון די שאף. זאגט רשי ועשיתם אשה אין זה לשון ציווי, ס'איז נישט קיין באפעל אז ווען מען קומט אריין קיין ארץ ישראל און מען באזעצט זיך דארט מוז מען מאכן א קרבן, ווייל די פסוק זאגט דאך לפלא נדר או בנדבה, מען רעדט דא פון נדרים און נדבות אויך. אלא כשתבואו שם, ווען עטס וועטס אריינקומען דארט ותעלה על לבבכם לעשות אשה לה', ס'וועט ענק בייפאלן א געדאנק צו גיין מאכן א קרבן פארן אייבערשטן, ריח ניחוח שיהיה נחת רוח לפני, עטס ווילטס מאכן פאר מיר א נחת רוח? און רשי האט געפעדערט מסביר צו זיין די ווארט ריח ניחוח וואס שטייט שפעטער אינעם פסוק פאר לפלא נדר או בנדבה, ווייל דאס איז א המשך מיט די פריערדיגע רש י, עס וועט דיך בייפאלן צו מאכן א קרבן כדי צו מאכן פאר מיר א נחת רוח. און באמת, די פסוק רעדט דאך דא פון קרבנות חובה במועדיכם, וואס ביי דעם איז זייער שייך דאס וואס רש י זאגט אייביג נחת רוח לפני שאמרתי ונעשה רצוני, אז מען פאלגט אויס דעם אייבערשטענס ווילן. אבער לפלא נדר או בנדבה, וואס דאס איז א פרייוויליגע זאך, פאסט דאך נישט צו זאגן שאמרתי ונעשה רצוני, פאר דעם זאגט רשי סתם נחת רוח לפני, אז דער אייבערשטער האט א נחת רוח צו זען ווי אידן מנדבת לבם הטוב טוען זיי מנדר און מנדב זיין קרבנות פאר זיינעט וועגן. לפלא נדר או בנדבה. און די דריטע זאך אין פסוק איז או במועדיכם. די או במועדיכם איז נישט א נדר אדער א נדבה וואס האט צו טון מיט די ימים טובים, ס'איז נישט א זאך וואס א מענטש זאגט ארויס מיטן מויל אז ער וויל זיך מחייב זיין, נאר או שתעשו האשה בשביל חובת מועדיכם, די או במועדיכם מיינט אז איר וועט מאכן דעם קרבן צוליב א חוב וואס דער אייבערשטער האט אראפגעשטעלט שוין צו ברענגען אין ימים טובים די פארשידענע קרבנות ציבור שחייבתי אתכם לעשות במועד, איז ביי די אלע קרבנות זאגט די פסוק ווייטער אז מען דארף ברענגען נסכים, פסוק ד'. והקריב המקריב קרבנו לה' דער מענטש וואס ער איז מקריב זיין קרבן פארן אייבערשטן, ער האט מנדב געווען די בהמה, זאל ער אויך מיטברענגען פון זיין אייגענע פארמעגן, מנחה, א קרבן מנחה, ס'רופט זיך מנחת נסכים, סולת, פיינע מעהל, עשרון, א צענטל איפה, בלול אויסגעמישט ברביעית ההין שמן, מיט א פערטל הין פון אויל, וואס דאס איז דריי לג. זאגט רשי והקריב המקריב, תקריבו נסכים ומנחה לכל בהמה, יעדע בהמה וואס מען ברענגט פאר א קרבן, זאל מען מיטברענגען אויכעט נסכים, וואס דאס זענען די גיסונגען, די אויל מיט די וויין, און אויכעט מנחה וואס דאס איז די מעל. המנחה כליל, די מנחה, וואס דאס איז די מעל דאס גייט אינגאנצן ארויף אויפן מזבח, והשמן נבלל בתוכה און די אויל איז אריינגעמישט אין דעם, והיין לספלים, די וויין, דאס שפריצט מען נישט אויפן פייער ווי רש י זאגט שפעטער, די פייער קען זיך פארלעשן, נאר מען גיסט עס אריין אין בעקענעס וואס זענען געוועזן אויפן שפיץ פון די מזבח, און ס'איז געווען אזעלכע לעכער אין די מזבח וואס דארט איז עס אראפגערינען צו די שיתין וואס איז געווען אונטער די מזבח איז אראפגעגאנגען ביזן תהום, כמו ששנינו במסכת סוכה. פסוק ה. ויין לנסך רביעית ההין, און אויך וויין צום גיסן א פערטל הין, תעשה זאלסטו מאכן על העולה או לזבח צוליב די קרבן עולה אדער שלמים, לכבש האחד, די מאסן וואס זענען געזאגט געווארן אין די לעצטע צוויי פסוקים רעדט מען ווען מען וויל ברענגען א שעפס. זאגט רש"י לכבש האחד, על כל האמור למעלה הוא מוסב ס'באציט זיך אויף אלעס וואס איז געשטאנען ביז אהער, על המנחה ועל השמן ועל היין, סיי די מאס פון די מעהל, סיי די אויל, און סיי די וויין. פסוק ו'. או לאיל. אויב פאר א אייל, פאר א ווידער, תעשה מנחה זאלסטו מאכן די מנחת נסכים אן אנדערע מאס, סולת די פיינע מעהל זאל זיין שני עשרונים, צוויי צענטלעך פון א איפה, בלולה בשמן שלישית ההין, אויסגעמישט מיט אויל, א דריטל הין, וואס דאס איז פיר לוג. זאגט רש"י או לאיל, געווענליך טייטשט מען או, אדער, קוקט אויס ווי ס'איז אדער א כבש אדער א אייל, ס'האט עפעס די זעלבע הלכה אבער ס'האט דאך נישט, ס'האט דאך גאר אנדערע שיעורים, ממילא מוז מען דא טייטשן אז די ווארט או איז אזוי ווי אם, ואם איל הוא, און אויב עס איז א אייל דעמאלטס וועט זיין די מאס אנדערש, ורבותינו דרשו אז די ווארט או איז אן איבריגע ווארט, לרבות את הפלגס לנסכי איל, עס קומט מרבה זיין אז ווען א מענטש ברענגט א בהמה וואס רופט זיך א פלגס, וואס דאס איז א כבש וואס איז שוין מער ווי א יאר אלט, ס'איז אין די דרייצענטע חודש, און ס'הייסט נאך נישט קיין אייל ווייל נאר פון דרייצן חדשים מיט א טאג הייסט עס א אייל, אבער ביז דעמאלטס פון די צוועלף חדשים ביז די דרייצן חדשים מיט א טאג הייסט עס א פלגס, וואס די ווארט פלגס, זאגט די ברטנורא אין מסכת פרה, מיינט א לשון פלג, ס'איז אזוי א האלבע זאך, ס'איז אהער און אהין, נישט אהער און נישט אהין, ס'איז שוין ארויס פון כלל פון כבש און ס'איז נאכנישט אנגעקומען צו די כלל פון אייל, זאגט יעצט די פסוק, אז לנסכי איל, ווען מען ברענגט אזא מין בהמה דארף מען ברענגען די נסכים פון א אייל די גרעסערע מאס פון נסכים, ווען א מענטש איז מחיוב צו ברענגען א כבש אדער א אייל קען ער בכלל נישט ברענגען קיין פלגס, אבער אויב מען האט געברענגט א נדבה א פלגס ברענגט מען די גרעסערע נסכים. פּסוק ז', ויין לנסך שלישית ההין, וויין צום גיסן אַ דריטל הין, תקריב זאָלסטו דערנענטערן, ריח ניחוח לשם, צו מאַכן אַ ריח מיט אַ נחת רוח פאַרן אייבערשטן. פּסוק ח', וכי תעשה בן בקר עולה או זבח, טאָמער דו וועסט ברענגען פון אַ יונגע רינד אַ עולה אָדער אַ שלמים, לפלא נדר ווייל דו האָסט אַרויסגעזאָגט אַ נדר, או שלמים לשם, אָדער אַ קרבן שלמים פאַרן אייבערשטן, און מפרשים שטעלן זיך אביסל אויף דעם אז ס'וואלט געדארפט שטיין נדר או נדבה, וואס איז די פשט נדר או שלמים? דער העמק דבר זאגט אז א נדר מיינט סתם אזוי ווען ס'איז נישט געווען קיין עת צרה האט א מענטש צוגעזאגט צו ברענגען א קרבן, און שלמים מיינט ווען ס'איז געווען א עת צרה, ער זאגט אז דאס איז אזוי ווי א קרבן תודה. און פאר דעם שרייבט עס די פסוק דווקא ביי בן בקר, צו לאזן הערן אז ווען א מענטש וויל אפגעבן א דאנק פארן אייבערשטן ער וויל ברענגען א קרבן תודה, איז די סדר צו ברענגען א גרעסערע בהמה א בן בקר, ווייל אזוי דארף מען צוזאמרופן מער מענטשן, ס'זאל ווערן אויפגעגעסן אין די ערשטע טאג מיט די נאכט, און אזוי האט מען א גרעסערע עולם פארזאמלט צו קענען פארציילן די ניסים וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט אים. פסוק ט' והקריב על בן הבקר זאל ער ברענגען צוליב און מיט דעם יונגען רינד מנחה, די מנחת נסכים זאל זיין סולת פיינע מעהל שלושה עשרונים, דריי מאל עשירית ורייפה, בלול בשמן חצי ההין, אויסגעמישט מיט אויל א האלבע הין וואס דאס איז זעקס לוג. דער משך חכמה שטעלט זיך אויף א אינטערסאנטע דיוק אז ווען מען רעדט פון די כבש שטייט ברביעית ההין שמן. שטייט נישט בלול בשמן רביעית ההין. ווען מען רעדט פון די איל שטייט יא בשמן שלישית ההין, און ביי די בן בקר ביי די פר שטייט אויכעט בשמן חצי ההין. זאגט ער די פשט דערפון איז ווייל ביי די איל און ביי די פר איז געוועזן ווייניגער אויל אקעגן די מאס מעל. וואלט געקענט בלייבן טרוקענע שטיקער און מ'האט עס געוואלט פארמיידן, פארדעם שטייט אין די גמרא אז מ'זאל אריינלייגן וואסער, מ'האט אויסגעמישט די מעהל נישט נאר מיט אויל נאר מיט וואסער אויך, און אזוי איז אלעס געווארן גוט אויסגעמישט און ס'איז נישט געבליבן קיין טרוקענע שטיקער מעהל. דאס זאגט די פסוק בשמן שלישית ההין, בשמן חצי ההין, אבער אויסער דעם איז אויך געווען וואסער. ביי די כבש אבער איז געווען גענוג אויל אז די אויל אליין זאל מאכן אויס טרוקן די גאנצע מעהל, עס איז דאך געוועזן דריי לוג פאר איין עשירית האיפה, דאס איז זייער אסאך, ממילא זאגט די פסוק ברביעית ההין שמן, און מען האט נישט געדארפט עפעס אנדערש אויסער די אויל, מען האט נישט געדארפט צולייגן קיין וואסער. פסוק י', ויין און וויין תקריב זאלסטו דערנענטערן לנסך צום גיסן, חצי ההין, א האלבע הין, אשה ריח ניחוח לה', איז רש"י מסביר אז דער אשה גייט נישט ארויף אויף די וויין, אשה ריח אינו מוסב אלא על המנחה והשמן, נאר די מעהל מיט די אויל דאס לייגט מען ארויף אויפן פייער, אבל היין אינו אשה שאינו ניתן על האש, ווייל ס'קען פארלעשן די פייער. אבער דאך שטייט עס אין פסוק ביי די וויין, שטייט אין ספרי, אז אויב דו וועסט ברענגען די וויין און דאס גיסן אין די בעקענס אזוי ווי מען דארף, דעמאלטס וועט די גאנצע איבריגע חלק פונעם קרבן וואס גייט ארויף אויפן פייער זיין א ריח ניחוח לה', ס'וועט ווערן זייער גוט אנגענומען ביים אייבערשטן. פסוק י א, ככה יעשה אזוי זאל געמאכט ווערן לשור האחד, פאר איין אקס, או לאיל האחד אדער פאר איין ווידער, או לשה, אדער פאר איין לעמעלע, פאר איין שעפעלע בכבשים, סיי ביי די שעפסן, או בעזים, און סיי ביי די ציגן. איז באמת די גאנצע פסוק איז איבריג? ס'שטייט דאך שוין פריער אויסגערעכנט אלעס פונקטליך וכי תעשה בן בקר, או לאיל, מיט לכבש. איז אין ספרי דרש'נט מען פון לשור האחד אז אפילו א שור בן יומו קרוי שור, ממילא ווען מ'וויל ברענגען פון די בן בקר, איז נישט קיין חילוק צו ס'איז א גרויסע שור צו א קליינע עגל, וועט עס אייביג האבן דעם גרעסערן מאס פון דריי עשרון מיט א חצי ההין פון די נסכים. לאיל האחד, דרש'נט מען, אז איך זאל נישט זאגן פונקט ווי מען מאכט א חילוק אין די נסכים צווישן א כבש וואס איז איין יאר אלט און א איל וואס איז צוויי יאר אלט, איז אפשר ווען ס'ווערט דריי יאר אלט זאל מען דארפן צוגעבן מאכן אביסל גרעסערע נסכים, זאגט ער ניין, איינמאל ס'הייסט א איל האט עס אייביג די זעלבע מאס. און די סוף פונעם פסוק לשה בכבשים או בעזים קומט זאגן אז עזים האבן אייביג די זעלבע מאס פון נסכים, ווייל נאר ביי די מין וואס ס'הייסט כבש און שפעטער טוישט זיך די נאמען צו איל דארט מאך איך א חילוק פון איין יאר און צוויי יאר, אבער ביי ציגן איז נישט קיין חילוק צווישן א גדי מיט א תיש, א קלענערע צו א גרעסערע, אייביג וועט עס האבן די קלענערע מאס פון נסכים, נאר איין עשרון מעל מיט א רביעית ההין וויין און אויל. זאגט רש י או לשה, בין שהוא בכבשים בין שהוא בעזים. כבש ושה קרוים בתוך שנתם. א כבש מיט א שה איז די זעלבע זאך, אין די ערשטע יאר הייסט עס א כבש אדער א שה. איל הייסט עס בן שלושה עשר חודש ויום אחד אויב ס'איז דרײַצן חדשים מיט א טאג. פסוק י ב כמספר אשר תעשו. אזוי ווי די צאל בהמות וואס עטס וועטס מאכן פאר א קרבן, ככה תעשו, אזוי זאלט עטס מאכן די נסכים, לאחד, פאר יעדע בהמה זאלט עטס ברענגען באזונדערע נסכים, כמספרם, לויט די צאל פון די בהמות, אזוי זאל זיין די צאל פון די נסכים, אדער כמספרם, לויט די צאל פון די מעל מיט די וויין מיט די אויל וואס די פסוק האט אויסגערעכנט אז מען דארף ברענגען. זאגט רש י כמספר אשר תעשו כמספר הבהמות אשר תקריבו לקרבן ככה תעשו נסכים לכל אחד מהם אזוי ווי די צאל בהמות וואס עטס ברענגטס פאר א קרבן אזוי זאלט עטס מאכן נסכים פאר יעדע איינע כמספרם של בהמות זאל זיין מספרם של נסכים. פסוק י ג כל האזרח יעדער אלטגעזעסענער איד יעשה ככה את אלה זאל אזוי מאכן די אלע מאסן פון נסכים להקריב אשה ריח ניחוח לה' צו מקריב זיין א פייער קרבן ס'זאל מאכן א גוטן גערוך און א נחת רוח פארן אייבערשטן, די פסוק קומט ממעט זיין א גוי, אז א ישראל ברענגט טאקע נסכים אבער א גוי ברענגט נישט קיין נסכים, טאמער א גוי האט געשיקט זיינס א קרבן און ער האט נישט מיטגעשיקט קיין נסכים, ליגט עס אויפן ציבור אז די ציבור זאל צושטעלן די נסכים. פסוק י ד, וכי יגור אתכם גר, אויב ס'וועט זיך מגייר זיין מיט ענק א גר, אין די היינטיגע צייטן, אין די צייטן וואס מ'האט גערעדט דא, או אשר בתוככם, אדער ס'איז שוין דא איינער וואס האט זיך מגייר געווען פון פריער און ער געפינט זיך שוין יעצט צווישן ענק, לדורותיכם, רעדט מען פון א גר וואס וועט זיך מגייר זיין אין די שפעטערדיגע דורות, און ס'באציט זיך אויף די אנהייב פונעם פסוק וכי יגור אתכם גר, לדורותיכם, ועשה אשה ריח ניחוח לה', און ער וועט אויכעט וועלן מאכן א פייער קרבן צו מאכן א נחת רוח מיט א ריח ניחוח פארן אייבערשטן, כאשר תעשו כן יעשה, אזוי ווי עטס מאכטס די אלע נסכים אזוי זאל ער אויכעט מאכן. פסוק ט ו, הקהל, די גאנצע געמיינדע, די גאנצע פארזאמלונג, חוקה אחת, איין זעלבע געזעץ, לכם איז פאר ענק, פאר די אלטגעזעסענע אידן ולגר הגר און פאר די גר וואס איז זיך מגייר, חוקת עולם דאס איז אן אייביגע געזעץ לדורותיכם צו ענקערע דורות, ככם, אזוי ווי ענק, כגר, אזוי דער גר, יהיה זאל ער זיין לפני השם, פארן אייבערשטן. זאגט רש י ככם כגר, כמותכם, כן גר, אזוי ווי ענק, אזוי איז דער גר, וכן דרך לשון עברית אזוי איז די סדר פון די עברישע לשון, אז ווען ער וויל צושטעלן איין זאך צו די אנדערע, שטעלט ער א כ פאר ביידע ווערטער. אזוי טרעפט מען אויכעט כגן השם כארץ מצרים, וואס דאס מיינט כן ארץ מצרים. מען רעדט דארטן פון סדום ועמורה אדמה וצבוים, וואס פאר'ן חורבן איז דאס געווען אזוי ווי א גן עדן וואס איז געווארן אנגעטרונקען פון זיך אליין, זאגט ער אז כגן השם כארץ מצרים, ס'אזוי ווי די לאנד מצרים וואס ווערט באוואסערט פון זיך אליין דורך די נילוס אזוי איז געווען דער גן השם פון דער כיכר הירדן. און ס'איז נאך א פסוק כמוני כמוך כעמי כעמך ער שטעלט זיך צו צום אנדערן מיט אזא מין אויסדרוק וואס עס לייגט א כ פאר ביידע ווערטער. פסוק ט ז, תורה אחת איין לערנונג ומשפט אחד און איין דין יהיה לכם זאל זיין צו ענק, אלטגעזעסענע, ולגר הגר אתכם און פאר דער גר וואס האט זיך מגייר געווען און ער וואוינט צווישן ענק. פסוק י ז וידבר ה' אל משה לאמור, הייבט זיך אן די פרשה פון חלה. פסוק י ח דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, רעד צו די אידישע קינדער און זאג צו זיי, בבואכם אל הארץ, ווען איר וועט אריינקומען צו דעם לאנד, אשר אני מביא אתכם שמה, וואס איך ברענג ענק דארט אריין. זאגט רש"י בבואכם אל הארץ, משונה ביאה זו מכל ביאות שבתורה. די לשון פון אריינקומען איז אנדערש ווי אלע אנדערע לשונות אין די תורה ווי מען רעדט פון אריינקומען קיין ארץ ישראל, שבכולן נאמר כי תבוא, כי תבואו, און לפיכך כולן למדות זו מזו. וויבאלד ס'שטייט די זעלבע אויסדרוק לערנט מען ארויס איינס פון די אנדערע אז ס'האט די זעלבע הלכה, וואס איז די הלכה? וכיון שפרט לך הכתוב באחת מהן, וויבאלד די תורה האט ארויסגעזאגט ביי איינע פון די זאכן שאינה אלא לאחר ירושה וישיבה, אז ס'גייט נישט אן יענע מצוה נאר נאכדעם וואס מ'האט שוין זיבן יאר איינגענומען און געירשנט דאס לאנד און זיבן יאר צוטיילט און זיך באזעצט דארט, וואס דאס שטייט סיי ביי די פרשה פון ביכורים וירשתה וישבת בה און סיי ביי די פרשה פון אויפנעמען א קעניג, אף כולן כן, מ'לערנט ארויס איינס פון די אנדערע, אז די אלע מצוות וואס ס'שטייט כי תבוא כי תבואו גייט נאר אן נאך ירושה וישיבה. אבל זו נאמר בה בבואכם, די מצוה פון חלה שטייט אן אנדערע אויסדרוק בבואכם, משנכנסו בה, גלייך ווי נאר מען איז אריין, ואכלו מלחמה מען האט געגעסן פון איר ברויט נתחייבו בחלה זענען זיי שוין געווארן מחיוב אראפצוגעבן חלה. דער משכיל לדוד זאגט אז ער לייגט צו די צוויי ווערטער ואכלו מלחמה וואס דאס שטייט נישט אין ספרי, ווייל נישט די ערשטע טאג וואס מען איז אריין געגאנגען האט מען שוין געקענט אראפנעמען חלה, מען האט נאך אפילו נישט געמעגט עסן פון די ברויט פון ארץ ישראל, ביז מען האט נישט מקריב געווען דעם עומר, ט"ז ניסן, און ביז דעמאלטס האט מען געגעסן פון די מן וואס זיי האבן געהאט איבערגעבליבן, ממילא זאגט רש"י, ואכלו מלחמה, אז מען האט געדארפט טאקע ווארטן פון ווען מען איז אריין, מען האט געדארפט ווארטן די ביסל, די פאר טעג ביז מען האט געמאכט דעם עומר. פסוק י"ט, והיה און עס וועט זיין, באכלכם מלחם הארץ ווען עטס וועט וועלן עסן פון די ברויט פונעם לאנד, תרימו תרומה לה', דארפט עטס אפשיידן אן אפשיידונג פארן אייבערשטנ'ס וועגן, זאגט דער רבינו בחיי אז די טעם פון מצוות חלה איז, ווייל ביז יעצט אין מדבר איז דאך די ברויט געווען לחם מן השמים, עס האט געהאט א שטיק קדושה, מען האט עס נישט געדארפט הייליגן מיט גארנישט, אבער יעצט אז מען גייט עסן מלחם הארץ, פשוט'ע ברויט פון די ערד, תרימו תרומה להשם, דארף מען אראפגעבן א חלק פארן אייבערשטנ'ס וועגן און מיט דעם וועט אריינקומען א קדושה אין דעם ברויט. פסוק כ', ראשית עריסותיכם, די ערשטע פון ענקערע טייגן, דאס מיינט די ערשטע זאך פאר מען וויל עסן פונעם טייג, חלה תרימו תרומה, זאלט עטס אפשיידן א אפשיידונג פון חלה וואס דאס איז א שטיק טייג, א רינדיגער שטיק טייג, כתרומת גורן, אזוי ווי די אפשיידונג פונעם שייער, כן תרימו אותה, אזוי זאלט איר איר אפשיידן, וואס רש"י זאגט אז דאס מיינט אז ס'האט נישט מן התורה קיין מאס וויפיל מען דארף אראפנעמען.

זיי האבן באקומען פון דעם מן יעדער איינער א עומר פאר יעדן מענטש, ושיעורו, די מאס פון א עומר, איז מ ג ביצים וחומש ביצים, פארוואס ווייל די עומר איז דאך א צענטל פון א איפה, יעדע איפה איז דריי סאה, א סאה איז זעקס קב, א קב איז פיר לוג, א לוג איז זעקס אייער, מאך דעם חשבון וועט צאמקומען אז אלעס אינאיינעם איז דא אין א גאנצע איפה פיר הונדערט און צוויי און דרייסיג אייער, נעם אראפ א צענטל פון דעם איז עס דריי און פערציג אייער מיט א פיפטל. און די רמז דערצו איז אינעם פסוק עריסותיכם חלה, חלה די ווארט חלה איז בגמטריא מ ג, זאגט דער שך על התורה פאר דעם שטייט נישט תרימו חלה נאר עריסותיכם חלה תרימו, טאמער מען וועט האבן א טייג וואס איז אזוי גרויס ווי מ ג ביעים דעמאלטס קען מען אפשיידן

צו תרומה גדולה וואס מען נעמט אראפ אויפן שייער, שלא נאמר בה שיעור, ווייל ביי תרומה גדולה איז חיטה אחת פוטרת את כל הכרי, ס'שטייט נישט דארט מן התורה קיין מאס. און די זעלבע זאך איז מיט חלה, עס האט נישט מן התורה קיין מאס, ולא כתרומת מעשר שנאמר בה שיעור, נישט אזוי ווי תרומת מעשר וואס די לוויים נעמען אראפ פון זייערע מעשרות, וואס דארט שטייט יא א שיעור אז ס'דארף זיין מעשר מן המעשר א צענטל דערפון. שמועסט רשי אויס אז מן התורה האט עס טאקע נישט קיין שיעור, אבל חכמים נתנו שיעור, די חכמים האבן יא געגעבן א שיעור פאר די מצוה פון חלה, לבעל הבית וואס ער קנעט איין ווייניג אחד מעשרים וארבעה זאל ער אראפנעמען א פיר און צוואנציגסטל, וואס דאס העט זיין גענוג א חשובע שיעור כדי נתינה ווי מען לערנט ווייטער ארויס פון תתנו לשם תרומה אז ס'דארף זיין א כדי נתינה. און לנחתום וואס ער באקט אסאך ברויט צו פארקויפן, איז גענוג אחד מארבעים ושמונה, ווייל זיין טייג איז גענוג גרויס אז א אכט און פערציגסטל דערפון האט שוין אין זיך א כדי נתינה. פסוק כ א, מראשית עריסותיכם, פון די ערשטע פון ענקערע טייגן תתנו לה' תרומה, זאלט עטס אראפגעבן פארן אייבערשטנס וועגן, אן אפשיידונג לדורותיכם, דאס איז א מצוה וואס גייט אן צו ענקערע דורות ווייטער אויך. זאגט רש י מראשית עריסותיכם, למה נאמר פאר וואס דארף דאס שטיין עס איז שוין געשטאנען אין די פריערדיגע פסוק ראשית עריסותיכם, נאר לפי שנאמר ראשית עריסותיכם, שומע אני וואלט איך פארשטאנען ראשונה שבעיסות, דאס מיינט אז ווען מען מאכט אסאך טייגעלעך זאל מען נעמען איין גאנצע טייג און אראפגעבן, און די איבריגע זענען פטור, אבער מען דארף געבן א גאנצע טייג וואס מען האט איינגעקנעטן פארן כהן. תלמוד לומר מראשית מקצתה ולא כולה מען דארף געבן נאר א חלק פון א טייג און נישט די גאנצע, עס דארף זיין ראשית שיהיו שיריה ניכרין, און דאס וואס איז געשטאנען פריער ראשית עריסותיכם דאס קומט מען לערנען אז נישט נאר די ערשטע מאל איך קנעט איין בין איך מחויב צו געבן א חלק פון א טייג וואס אזוי וואלט איך געקענט פארשטיין פון מראשית עריסותיכם אז נאר די ערשטע מאל מען קנעט איין פון די נייע תבואה דעמאלט דארף מען אראפגעבן א חלק פון דעם פאר חלה אבער די איבריגע טייגלעך דארף מען גארנישט געבן זאגט ער ניין ראשית עריסותיכם יעדע מאל מען וויל זיך זעצן עסן א טייגל דארף מען אראפנעמען דערפון די ערשטע אראפ נעמען א חלק דערפון און געבן פארן כהן. זאגט רש"י תתנו לה' תרומה, לפי שלא שמענו שיעור לחלה, וויבאלד מיר האבן נאכנישט געהערט קיין שום שיעור פאר די מצוה פון חלה, נאמר תתנו פאר דעם שטייט אין פסוק תתנו שיהא בה כדי נתינה, ס'דארף האבן א חשיבות אין זיך, ס'דארף זיין ווערט א פאסיגע מתנה מ'זאל עס קענען געבן פארן כהן. איי רש"י האט דאך פריער געזאגט אז כתרומת גורן מיינט אז ס'האט נישט קיין שיעור, און דא זאגט ער אז מ'לערנט ארויס פון פסוק א שיעור, זאגט דער מזרחי אז די תתנו איז נאר אן אסמכתא, מן התורה האט עס טאקע נישט קיין שיעור, די רבנן וואס זיי האבן געזאגט אז ס'דארף האבן א כדי נתינה האבן עס סומך געווען אויף דעם פסוק. דער גור אריה זאגט אז ס'איז טאקע נישט מעכב די שיעור, א מענטש וואס ער נעמט אראפ ווייניגער ווי א שיעור ווערט עס אויכעט הייליג און א זר טאר עס נישט עסן, און דאס וואס שטייט תתנו לה' תרומה א כדי נתינה דאס איז למצוה, אז למצוה לכתחילה מוז עס האבן אפילו מן התורה א כדי נתינה. פסוק כ"ב הייבט מען אן רעדן דא פון מענטשן וואס דינען עבודה זרה, די ערשטע פרשה וועט זיך רעדן פון שגגת הוראת בית דין, די בית דין האט פאלש גע'פסק'נט און די פאלק איז נאכגעגאנגען און געדינט עבודה זרה, איז דא א ספעציעלע קרבן וואס מען דארף ברענגען אויף דעם, און נאכדעם וועט ער רעדן פון א יחיד וואס ער דינט עבודה זרה, זאגט די פסוק וכי תשגו, אויב איר וועט זיך גרייזן און טועה זיין, ולא תעשו און איר וועט נישט מאכן את כל המצוות האלה, די אלע געבאטן אשר דיבר ה' אל משה וואס דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה רבינו, וואס ווי רש"י איז מסביר גייט עס ארויף אויף עבודה זרה וואס איז שקול אקעגן אלע מצוות, פון די תורה און אויכעט איז דאס פון די צוויי מצוות אשר דיבר השם אל משה וואס דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה רבינו און די אידן האבן דאס אליינס געהערט מפי הגבורה זאגט רש"י וכי תשגו ולא תעשו עבודה זרה היתה בכלל כל המצוות שהציבור מביאין עליה פר ווען ס'שטייט ווען נישט עקסטערע די פרשה, וואלט איך פארשטאנען אז די איסור פון עבודה זרה האט די זעלבע הלכה ווי אלע אנדערע מצוות, וואס אויב די בית דין האט פאלש גע'פסק'נט און די ציבור האט עס נאכגעטון, דארפן זיי ברענגען א פר העלם דבר של ציבור. והרי הכתוב מוציאה כאן מכללם. דערפאר קומט די פסוק דא און ער ציט עס עקסטער ארויס פון כלל פון אלע אנדערע מצוות, לידון, אז דא זאל עס געמשפט ווערן בפר לעולה ושעיר לחטאת, מען דארף ברענגען א פר פאר א עולה און א שעיר פאר א חטאת, אנדערש ווי אלע אנדערע מצוות וואס דארט ברענגט מען נאר א פר לחטאת. וכי תשגו וגומר, זאגט רש"י בעבודה זרה הכתוב מדבר, ווייל דאס איז זיכער אז מען רעדט נישט כפשוטו ממש אלע מצוות, ווייל ס'שטייט ווייטער אין פסוק והיה אם מעיני העדה נעשתה א לשון יחיד, בשגגה, מען רעדט עפעס פון איין עבירה, ממילא זעצט אריין אז מען רעדט פון די עבירה פון עבודה זרה. או אינו אלא באחת מכל המצוות, אפשר רעדט מען פון איינע פון די אנדערע מצוות, תלמוד לומר, שטייט דא אין פסוק, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה, מען רעדט דא פון מצוה אחת שהיא ככל המצוות, איין מצוה וואס איז אזוי ווי אלע. מה העובר על כל המצוות? פונקט ווי איינער וואס איז עובר אויף אלע מצוות, איז ער א פורק עול, ער ווארפט אראפ פון זיך דעם עול מלכות שמים, און מפר ברית, ער צושטערט דעם בונד וואס דער אייבערשטער האט געמאכט מיט אידן, און מגלה פנים, דאס מיינט אז ער שטעלט זיך אקעגן די תורה, ער לערנט אריין פאלשע פשטים אין די תורה, ער האט קשיות אויף די תורה. אף מצוה זו, די זעלבע זאך, די מצוה, וואס איינער איז עובר אויף עבודה זרה, איז ער אויכעט פורק בה עול, ער ווארפט אראפ דעם עול מלכות שמים, און מפר ברית, ער צושטערט דעם בונד, און מגלה פנים. ואיזו זו עבודה זרה, מען רעדט דא פון אזא מין זאך, ווי עבודה זרה וואס דאס האט אויכעט די אלע דריי חלקים אין זיך. אשר דיבר השם אל משה, אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. די ערשטע צוויי דיברות, אנכי און לא יהיה לך, דאס האבן מיר געהערט פונעם אייבערשטן אליין. און פארדעם שטייט נישט דא, אזוי ווי אין די קומענדיגע פסוק, את כל אשר ציוה השם אליכם ביד משה וואס דאס מיינט אז דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה רבינו אז משה רבינו זאל עס אונז איבערגעבן אבער אונז האבן מיר עס נישט געהערט פונעם אייבערשטן. נאר דא שטייט אשר דיבר ה' אל משה, אידן האבן פונקטליך מיטגעהאלטן ווי דער אייבערשטער רעדט צו משה רבינו, ס'איז נישט געווען א ציווי פאר משה זאל עס איבערגעבן פאר די אידן ווייל די אידן האבן עס אליין געהערט. און דכתיב אחת דיבר אלקים שתיים זו שמעתי שטייט א פסוק אין תהלים אז דער אייבערשטער האט גערעדט איין דיבור און צוויי האבן אידן געהערט, דאס מיינט, אז ביי די עשרת הדיברות שטייט וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמור, דער אייבערשטער האט געזאגט אלע עשרת הדיברות אויף איין מאל מיט איין דיבור, און נאכדעם האט ער מפרש געווען אלע דיברות, ווען ער האט מפרש געווען די ערשטע און די צווייטע דיבור האבן די אידן געהערט מפי הגבורה, און זיי האבן מער נישט אויסגעהאלטן האבן זיי געבעטן משה רבינו אז די איבעריגע דיברות זאל ער זאגן און נישט דער אייבערשטער זאל עס אליין זאגן פאר זיי, ממילא קומט אויס אז ווען די פסוק זאגט דא ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר ה' אל משה גייט עס ארויף אויף די ערשטע צוויי דיברות, די ענין פון עבודה זרה וואס דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו אבער די אידן האבן דאס אליינס געהערט. פסוק כג, את כל אשר ציוה ה' אליכם ביד משה, אויב איר וועט עובר זיין אויף עבודה זרה, איז דאס אזוי ווי איר האט עובר געווען אויכעט אויף אלעס וואס דער אייבערשטער האט באפוילן צו ענק דורך משה, דאס מיינט די גאנצע תורה וואס דער אייבערשטער האט געהייסן פאר משה איבערגעבן פאר די אידן, און אויכעט מן היום אשר ציוה ה' והלאה לדורותיכם, פון דעם טאג וואס דער אייבערשטער האט באפוילן און ווייטער צו ענקערע דורות, ס'הייסט אויכעט ווי ער איז אונז עובר אויף אלע ווערטער פון די נביאים פון אלע שפעטערדיגע דורות. זאגט רשי, את כל אשר ציוה וגומר, מגיד, דער פסוק דערציילט אונז, שכל המודה בעבודה זרה, ווער ס'גלייבט אין עבודה זרה אפילו נאר אין הארצן, ככופר בכל התורה כולה, הייסט ער ווי ער לייקנט אין די גאנצע תורה, ובכל מה שנתנבאו הנביאים, און אין אלעס וואס די נביאים האבן נבואה געזאגט שנאמר מן היום אשר ציוה ה' והלאה. ווי די ספורנו איז מסביר זאגט ער, איינמאל א מענטש דינט עבודה זרה, אפילו ער זאל טון אלע אנדערע מצוות, טוט ער עס נישט ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן פאר משה רבינו, ווייל די אלע מצוות וואס דער אייבערשטער האט געהייסן פאר משה רבינו, קומט מיט א תנאי קודם אנכי ולא יהיה לך, איינמאל א מענטש איז דורכגעפאלן מיט דעם אנכי ולא יהיה לך קען ער שוין טון אלע אנדערע מצוות און ס'האט נישט קיין שום חשיבות, פאר דעם האבן חזל געזאגט אז ווער עס איז מודה אין עבודה זרה איז כאילו ער לייקענט אין די גאנצע תורה, די גאנצע תורה און מצוות זיינע האט נישט קיין שום ווערד. פסוק כ ד, והיה און עס וועט זיין אם מעיני העדה, אויב צוליב די אויגן פון די געמיינדע די סנהדרין, נעשתה איז געטוהן געווארן די עבירה דורך כלל ישראל לשגגה, צוליב די שוגג פון די סנהדרין, זיי האבן זיך טועה געווען און געגרייזט און געזאגט אויף איינע פון די זאכן פון עבודה זרה מען מעג עס טוהן און מענטשן האבן דאס טאקע געטוהן. ועשו כל העדה דארף די גאנצע געמיינדע מאכן א פר בן בקר, א שטיר א יונגער רינד אחד איינס, לעולה פאר א קרבן עולה, לריח ניחוח להשם, צו מאכן א ריח ניחוח פארן אייבערשטן, ומנחתו ונסכו כמשפט, מען דארף אויך מיטברענגען די מנחה מיט די נסכים, די מעהל מיט די אויל און די וויין אזוי ווי די דין פארלאנגט זיך פון א עולה אז מען דארף מיטברענגען נסכים, ושעיר עזים אחד לחטת, און איין יונגע ציג פאר א קרבן חטאת. זאגט רש י אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, אם מעיני העדה נעשית עבירה זו על ידי שוגג דורך די עיני העדה איז געטוהן געווארן די עבירה צוליב א שוגג כגון ששגגו והורו זיי האבן זיך טועה געווען און געפסקנט על אחת מן העבודות אויף איינע פון די עבודות שהיא מותרת לעבוד עבודה זרה בכך נישט אז זיי האבן אויסגעריסן די גאנצע ענין פון עבודה זרה ווי חזל לערנען ארויס פון פסוקים אז ס'מוז זיין נאר א חלק פון א מצוה נישט א גאנצע מצוה. לחטת זאגט רש י די ווארט חטאת דא איז חסר אלף. שאינו כשאר חטאות, ווייל ס'איז נישט אזוי ווי אלע אנדערע חטאות. שכל חטאות שבתורה הבאות עם עולה, ווען מ'ברענגט א חטאת מיט א עולה, החטאת קודמת לעולה, דארף די חטאת ווערן געמאכט פריער, שנאמר, ואת השני יעשה עולה, וזו עולה קודמת לחטאת, דא אבער קומט די עולה פארדעם, און פארדעם שטייט עס חסר א', ווייל ס'פעלט פון די חטאת. די חשיבות וואס א חטאת האט אז מ'שטעלט עס אייביג פאר די עולה, פעלט עס דא, ווייל דא שטעלט מען דעם עולה פריער. און די טעם דערפון שטייט אין גר אריה. ווייל א עולה קומט אויף מחשבה, איז ביי א געווענליכע עבירה איז דער אייבערשטער נישט מצרף די מחשבה צו די מעשה, קומט אויס אז די עולה קומט נישט מכפר צו זיין, ס'איז נאר אזוי ווי א מתנה, א מתנה, ברענגט רש י פון חזל, דארף מען קודם מרצה זיין, מ'דארף קודם ברענגען דעם חטאת, וואס דאס טוט איבערבעטן און באוויליגן און נאכדעם קען מען ברענגען די מתנה פון די עולה. אבער ביי עבודה זרה, ווי דער אייבערשטער איז יא מצרף די מחשבה צו די מעשה, קומט דאך אויס אז די עולה איז אויכעט א ריצי, ס'איז אויכעט א חלק פון די איבערבעטונג, ס'איז נישט סתם א מתנה, ווייל די עולה דארף קומען מכפר זיין אויף די מחשבה, און די מחשבה נאך פאר די מעשה, ממילא דארף מען שטעלן דעם עולה פון פריער, דאס איז די סיבה פארוואס ביי עבודה זרה קומט די עולה פאר די חטאת. פסוק כ ה וכפר הכהן דער כהן זאל פארצייען על כל עדת בני ישראל אויף די גאנצע געמיינדע פון אידישע קינדער ונסלח להם און ס'וועט פארגעבן ווערן פאר זיי כי שגגה הוא ווייל ס'איז געוועזן א שוגג די גאנצע זאך די אידן האבן געמיינט אז מען מעג דאס טון די בית דין האט דאך אזוי גע'פסק'נט און והם הביאו את קרבנם זיי האבן דאך שוין געברענגט זייער קרבן עולה אשה להשם וואס גייט ארויף אויף די פייערן פארן אייבערשטנ'ס וועגן וחטאתם לפני השם און זייער קרבן חטאת האבן זיי געברענגט פארן אייבערשטן על שגגתם אויף זייער שוגג זאגט דער רמבן דער פסוק ברענגט ארויס אז אפילו דאס איז זייער א הארבע עבירה עס איז שקול כנגד כל התורה כולה, און ווי דער רמבן לערנט גראד די פשט אין די פסוקים אז מען רעדט נאך מער ווי דינען עבודה זרה, מען רעדט ווען איינער האט טאקע אויסגעריסן די גאנצע תורה, אבער דעסוועגן דאך, וויבאלד ס'איז געווען בשוגג, און מען האט שוין געברענגט די קרבנות וואס קומט זיך אויף דעם, דארפן זיי האבן א כפרה. זאגט רש י הביאו את קרבנם אשה לה', זה האמור בפרשה רעדט מען דא פון די קרבן וואס עס שטייט דא אין די פרשה, הוא פר העולה, די ערשטע חלק פון די פסוק רעדט פון די עולה, שנאמר אשה לה' וואס די עולה גייט אינגאנצן ארויף לגבוה, וחטאתם זה השעיר, דאס איז די שעיר פון חטאת. פסוק כ ו ונסלח זאל פארצייט ווערן לכל עדת בני ישראל, פאר די גאנצע געמיינדע פון די אידישע קינדער ולגר הגר בתוכם און פאר די גר וואס האט זיך מגייר געווען צווישן זיי, כי לכל העם בשגגה, ווייל פאר די גאנצע פאלק איז דאס געווען א שגגה. פסוק כ ז, ואם נפש אחת תחטא בשגגה, און טאמער איין זעהל וועט זינדיגן בשוגג מיט די זעלבע מין זאך פון דינען עבודה זרה, און אויבן אין פרשת ויקרא ווי מען האט גערעדט פון פר העלם דבר של ציבור און אנדערע חטאות, דארט איז געשטאנען א חילוק צווישן א כהן המשיח וואס זינדיגט, א נשיא וואס זינדיגט, און א פשוט'ע מענטש וואס זינדיגט, יעדער האט אנדערע מיני קרבנות, דא זענען אלע יחידים די זעלבע, סיי דער כהן משיח, סיי דער נשיא און סיי דער הדיוט, האבן אלע דעם זעלבן הלכה, ואם נפש אחת תחטא בשגגה נעמט צאם אלע מענטשן, זאגט דער בכור שור וויבאלד ער דינט עבודה זרה האט ער פארלוירן זיין חשיבות, ער איז אויס מלך, ער איז אויס כהן גדול, ער דארף האבן דעם זעלבן דין ווי א פשוטער איד. והקריבה, זאל דער נפש ברענגען עז, א ציג בת שנתה, אין די ערשטע יאר פון איר לעבן לחטאת פאר א קרבן חטאת. זאגט רש י, תחטא בשגגה בעבודה זרה, ווייל ס'שטייט דאך דא ואם, מיט א ו' מוסיף על ענין ראשון, אויך זעהן מיר ווייטער אין פסוק אז כי את השם הוא מגדף, זעהן מיר אז מען רעדט דא פון אזא מין עבירה ווי עבודה זרה, עז בת שנתה, זאגט רש י, שאר עבירות ביי די אנדערע עבירות, יחיד מביא כשבה או שעירה, קען א יחיד ברענגען אדער א טשעפס אדער א ציג, ובזו קבע לה שעירה, דא ביי די חטאת פון עבודה זרה האט די פסוק באשטימט אז מען מוז ברענגען דווקא א ציג. איז דער באר מים חיים פונעם ברודער פונעם מהרל זאגט אז די ווארט איז ווייל עבודה זרה ווערט אנגערופן שעירים ממילא איז עס א לשון נופל על לשון מען זעט אבער אין די גמרא אין מסכת סוטה א טעם אז דאס איז כדי דער מענטש זאל האבן א כפרה די גמרא זאגט אין מסכת סוטה דף ל ב עמוד ב פארוואס האט מען איינגעפירט אז מען זאל דאווענען שמונה עשרה שטילערהייט? נישט צו פארשעמען די עוברי עבירה, נישט מ'זאל נישט הערן ווי יעדער איז זיך מתוודה, והא ראיה, מ'זעט דאך אז די תורה האט נישט געמאכט קיין חילוק צווישן א חטאת און א עולה ביידע שעכט מען אויף צפון, אז דער וואס ברענגט א חטאת זאל נישט פארשעמט ווערן און דארפן ברענגען דעם קרבן אויף אן אנדערן פלאץ. פרעגט די גמרא ס'דאך יא דא א חילוק צווישן א חטאת און א עולה, א עולה איז דווקא א זכר און א חטאת איז דווקא א נקבה, זעט דאך יעדער אז דער מענטש האט געזינדיגט, ענפערט די גמרא, די נקבה, די חטאת, האט א וויידל, און ס'ווערט פארדעקט, מ'זעט נישט צו דאס איז א נקבה אדער א זכר. פרעגט די גמרא, א שעפסל האט טאקע א וויידל, אבער אויב ער ברענגט א ציג האט דאך עס נישט קיין וויידל, ממילא זעט מען דאך אז דאס איז א נקבה. ענטפערט די גמרא, דארט איז ער זיך אליין שולדיג, קיינער האט אים נישט געהייסן ברענגען א ציג, ער האט געקענט ברענגען א שעפס און ער וואלט נישט פארשעמט געווארן. פרעגט די גמרא, ביי די חטאת וואס מ'ברענגט פאר דינען עבודה זרה, וואס דארטן מוז מען דאך ברענגען א שעירה, ווערט ער דאך פארשעמט, ענפערט די גמרא, התם ניכסיף וניזיל כי היכי דנכפר ליה, דארט זאל ער טאקע פארשעמט ווערן כדי ער זאל האבן א כפרה, זאגט רש י, הטיל עליו הכתוב שיתבייש, די תורה האט ארויפגעלייגט אויף אים א חיוב צו ברענגען דווקא א ציג כדי ער זאל פארשעמט ווערן, שתהיה לו כפרה מעונש גדול כזה, אזוי וועט ער האבן א כפרה אויף דעם שווערן עונש וואס ער האט געדינט עבודה זרה, זעען מיר קלאר אז די סיבה דערצו איז כדי דער מענטש זאל טאקע פארשעמט ווערן, יעדער זאל וויסן אז ער ברענגט א חטאת ווייל ער האט זיך פארזינדיגט. פסוק כ ח. וכיפר הכהן, דער כהן זאל פארצייען על הנפש השוגגת, אויף די נפש וואס האט זיך געגרייזט, בחטאה בשגגה לפני ה', ווייל זי האט געזינדיגט בשוגג פארן אייבערשטן, שטייט אין ספרי, אז דאס מיינט עבירה גוררת עבירה. סתם אזוי פאלט נישט א מענטש אדורך מיט א שגגת עבודה זרה, נאר אויב ער האט שוין פארדעם אנדערע זאכן געזינדיגט, לייכטערע עבירות, געטון בשוגג פארן אייבערשטן. לכפר עליו, דער כהן זאל פארצייען אויף אים ונסלח לו און ס'וועט אים פארגעבן ווערן. פסוק כט, האזרח בבני ישראל, סיי דער אלטגעזעסענער פון צווישן די אידן ולגר הגר בתוכם, און סיי דער גר וואס האט זיך מגייר געווען און וואוינט צווישן זיי, זאגט דער רמבן, דא שטייט ולגר הגר בתוכם, ווייל געווענליך די גרים זענען זייער נכשל אין די ענין פון עבודה זרה, זענען נעבעך צוגעוואוינט אזוי פון זייערע אלטע צייטן, און סיי זיי זענען נכשל און סיי זיי טוען מכשיל זיין די אנדערע. פארדעם, ער ברענגט עס ארויס גראדע אין פסוק כ ו, ווי מען רעדט דארטן ווי גאנץ כלל ישראל איז נכשל געווארן, דארט שטייט אויך ולגר הגר בתוכם, ווייל ס'קומט זייער אסאך מאל די עבירה דורך די גרים. תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה, איין לערנונג זאל זיין צו ענק אלע, ווער ס'טוט בשוגג דארף ברענגען דעם זעלבן קרבן. פסוק ל' והנפש און דער זעהל אשר תעשה וואס וועט מאכן די זעלבע עבירה, ביד רמה, מיט אן אויפגעהויבענעם האנט, ווי רשי זאגט דאס מיינט א מזיד, ווי דער אבן עזרא זאגט אז ער ווייזט פאר יעדן איינעם אז ער האט נישט מורא פונעם אייבערשטן, ער טוט עס מיט א פרעכקייט. מן האזרח סיי פון דער אלטגעזעסענער, דער אלטער איד, ומן הגר, און איינער פון די גרים, אדער, את השם הוא מגדף, טוט ער מיט דעם שענדן און לעסטערן דעם אייבערשטן, ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה, וועט די זעהל פארשניטן ווערן פון צווישן די פאלק, ס'איז דא א איסור כרת אויף דעם, אויב ס'איז געווען אן קיין עדים והתראה און ער האט עס געטון במזיד, קומט זיך אים כרת. זאגט רשי ביד רמה איז במזיד, מגדף מיינט מחרף, כמו, והיתה חרפה וגדופה, אשר גדפו נערי מלך אשור, מען רעדט דארט אלץ פון פארשעמען ועוד דרשו רבותינו, מכאן, למברך את השם שהוא בכרת. ווייל די פרשה פון ונוקב שם השם מות יומת שטייט נאר אז אויב ס'איז געווען מיט עדים און א ווארענונג דעמאלטס איז דא סקילה, וואס טוט זיך טאמער ס'איז נישט געווען קיין עדים והתראה, לערנט מען פון דא ארויס אז ס'קומט כרת. פסוק ל א, כי דבר השם בזה, ווייל די ווארט פונעם אייבערשטן האט ער פארשעמט, זאגט רשי דאס גייט ארויף אויף אנכי ולא יהיה לך וואס דאס האט מען געהערט פונעם אייבערשטן אליין, די רבינו בחיי זאגט אז דבר השם בזה גייט ארויף אויף די ערשטע דיבור אנכי, ער האט פארשעמט און אוועקגעמאכט די אלוקות פונעם אייבערשטן, ואת מצוותו הפר, זיין מצוה האט ער צושטערט, דאס גייט ארויף אויף די צווייטע מצוה, לא יהיה לך, וואס דער אייבערשטער האט געזאגט אז מען זאל נישט האבן קיין אלהים אחרים, און ער האט דאס צושטערט, ער האט זיך יא געמאכט אן עבודה זרה. הכרת תכרת הנפש ההיא, עס וועט פארשניטן ווערן די זעל פון די וועלט און פון יענע וועלט, עונה בה, ווילאנג די זינד איז אין איר. זאגט רשי דבר השם, אזהרת עבודה זרה מפי הגבורה, די אזהרה נישט צו דינען עבודה זרה האט מען געהערט פונעם אייבערשטן אליין, דאס איז די דבר השם והשאר מפי משה און די איבריגע האט מען געהערט פון משה, עונה בה, בזמן שעונה בה, ווילאנג די זינד איז אין איר, שלא עשה תשובה, אבער אויב א מענטש האט תשובה געטון איז אין לך דבר שעומד בפני התשובה, אפילו א מענטש האט געדינט עבודה זרה במזיד, אויב טוט מען תשובה וועט וועט די בית דין של מעלה מוחל זיין און מען וועט נישט זיין מחויב כרת. פסוק ל ב הייבט זיך אן די פרשה פון די מקושש. ויהיו בני ישראל במדבר, די אידן זענען געווען יענע צייטן אין די מדבר, וימצאו און זיי האבן געטראפן איש א מענטש מקושש עצים וואס ער קלויבט צאם העלצער ביום השבת אין די טאג פון שבת. וואס איז געווען די עבירה פון די מקושש? דא דריי דעות אין די גמרא מסכת שבת, אדער האט ער געטראגן ד' אמות ברשות הרבים, און דער אור החיים הקדוש זאגט אז פאר דעם שטייט ויהיו בני ישראל במדבר, ווייל די גמרא זאגט אין מסכת שבת אז א מדבר איז נאר א רשות הרבים ווען די אידן האבן גערוהט דארטן, ווען עס איז דא דארטן אזויפיל מענטשן, אנדערע צייטן האט עס נישט קיין דין פון קיין רשות הרבים. א צווייטע דעה איז דא אין די גמרא אז ער האט אפגעריסן מן המחובר לקרקע, לויט דעם זאגט דער אור החיים הקדוש, שטימט אויכעט וואס די פסוק הייבט אן ויהיו בני ישראל במדבר, ווייל געווענליך די ערד פון די מדבר איז זייער געזאלצן, עס קען דארט גארנישט וואקסן, אבער וויבאלד יענע צייטן זענען די אידן דארט געווען און זיי האבן געהאט מיט זיך די בארה של מרים, וואס דאס האט אריינגעגעבן פרישע וואסער און עס האט געמאכט ס'זאל וואקסן דארט, פארדעם איז שייך געווען מ'זאל קענען אפרייסן מן המחובר. די דריטע דעה איז אז ער האט מעמר געווען, צאמגענומען, אפגעריסענע זאכן, געמאכט דערפון א הויפן, וואס דאס דארף מען אויכעט צוקומען צו דעם אז די אידן זענען דעמאלטס געווען אין די מדבר און דעמאלטס האט געקענט וואקסן דארט האט מען געהאט וואס צאמצונעמען בכלל. פון די ויהיו בני ישראל במדבר לערנט מען ארויס אז לויט איין דעה איז דער מקושש געוועזן צלפחד, ווייל ס'שטייט זיינע קינדער האבן געזאגט אבינו מת במדבר, מאכט מען א גזירה שווה אז דער מקושש איז געווען צלפחד, און זיין כוונה איז געווען לשם שמים, ווי חז"ל זאגן אז די אידן זענען דעמאלטס געווען מיואש, זיי האבן געהאלטן נאך די שווערע גזירה פון די מרגלים, און מען האט גוזר געווען אויף זיי זיי זאלן זיך וואלגערן אין די מדבר פערציג יאר, האבן זיי געזאגט, וויבאלד אונז גיימיר סייווי נישט אריין קיין ארץ ישראל קען מען שוין טון וואס מען וויל, האט ער דירעקט מחלל שבת געווען צו ווייזן אז מען גייט אים טאקע הרג'ענען, און אזוי זאל זיך יעדער איינער פון דעם אפלערנען אז אלעס גייט ווייטער אן, און מען טאר נישט עובר זיין חלילה אויף גארנישט. דער רמב"ן זאגט אז די המשך פון די פרשה מיט דעם פון די מקושש אהער, ווייל די מעשה איז געוועזן נאך די מעשה פון די מרגלים, אין רש"י מיר זעהן א דעה אז דאס איז געווען אינעם ערשטן יאר, נאר די מיתה איז געוועזן שפעטער, אונז האבן ארויסגעשמועסט פונעם מהר"ל שוין אין סוף פרשת אמור. זאגט רש"י ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו בגנותן של ישראל דיבר הכתוב די פסוק רעדט דא אין די שאנדע פון די אידן שלא שמרו אלא שבת ראשונה נאר איין שבת האבן זיי געהיטן ווי ס'שטייט אין פרשת בשלח וישבתו העם ביום השביעי ס'איז געווען איין זיבעטע איין שבת וואס מ'האט געהעריג גערוהט ובשניה בא זה וחיללה שוין דעם צווייטן שבת איז געקומען דער מקושש און ער האט עס פארשוועכט ווייל ס'שטייט ויהיו בני ישראל במדבר, וואס וויל די פסוק זאגן מיט דעם, נאר תיכף ווי נאר מ'איז אריין אינעם מדבר, די ערשטע שבת טאקע נישט, ווייל די פסוק זאגט עדות וישבתו העם ביום השביעי, אבער גלייך נאכדעם, די פסוק קומט נישט סותם זיין נאר מפרש זיין, מוז זיין אז גלייך דעם צווייטן שבת האט מען שוין מחלל געווען. פסוק ל ג ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים די מענטשן וואס זיי האבן אים געטראפן און זיי האבן אים געווארנט און ער האט נאך ווייטער געקליבן די העלצער האבן אים דערנענטערט אל משה ואל אהרן ואל כל העדה צו משה רבינו און אהרן הכהן און די גאנצע געמיינדע די סנהדרין זאגט רשי המוצאים אותו מקושש ס'שטייט נישט דא אז ער האט געקליבן, נאר ס'איז א לשון הווה אז ער קלויבט נאך אלץ. שהתרו בו, זיי האבן אים געווארנט, ולא הניח מלקושש אף משמצאוהו והתרו בו אפילו נאכדעם וואס מ'האט אים געטראפן און אנגעווארנט, האט ער נישט אויפגעהערט צו קלויבן. פסוק לד, ויניחו אותו במשמר, האבן זיי אים אריינגעלייגט אין דעם באקאנטן תפיסה וואס איז געוועזן פאר די אלע וואס מ'ווארט זיי צו משפט'ן, כי לא פורש, ווייל ס'איז נישט ארויסגעזאגט געווארן מה יעשה לו, פונקטליך וואס זאל געמאכט ווערן צו אים, זאגט רשי כי לא פורש מה יעשה לו, לא היו יודעים באיזה מיתה ימות, דאס האבן זיי געוואוסט אז מען דארף אים הרג'נען ווייל ס'שטייט מחלליה מות יומת, אבער זיי האבן נישט געוואוסט מיט וועלכע מיתה, אבל יודעים היו שהמחלל שבת במיתה, און די ראשונים שטעלן זיך ווי אזוי קומט זיך אים בכלל א מיתה, ס'דא א שיטה פון רבי יהודה אין די גמרא אז א מענטש איז נישט מחיוב מיתת בית דין ווילאנג מ'האט אים נישט קלאר געווארנט וועלכע מיתה ער גייט באקומען, און ער זאגט אף על פי כן דא אז זיי האבן נישט געוואוסט ביים ווארענען וועלכע מיתה ס'קומט זיך אים, וויאזוי האבן זיי אים געקענט ווארענען? ענפערן די ראשונים אז מ'האט אים געווארנט מיט אלע מיתות, מ'האט אים געזאגט ס'קען זיין אז דו וועסט מחיוב זיין סקילה, שריפה, הרג, חנק און אויף יעדע זאך האט ער געזאגט אף על פי כן. אבער די גמרא זאגט הוראת שעה היתה און לויט רבי יהודה איז דאס פשוט געווען א הוראת שעה באמת וואלט מען אים טאקע נישט געדארפט הרג'ענען ווייל ס'איז נישט געווען קיין ריכטיגע התראה און פאר דעם טאקע האט דער אייבערשטער קלאר געזאגט אין קומענדיגע פסוק מות יומת האיש אפילו ס'איז נישט געווען קיין ריכטיגע התראה דאך בהוראת שעה דארף מען אים הרג'ענען. די מפרשים פרעגן אויכעט אויב ס'שטייט מחלליה מות יומת פארוואס האבן זיי אים נישט געגעבן מיתת חנק אונז ווייס מען דאך א כלל אז ווי ס'שטייט סתם אזוי מיתה אין די תורה מיינט עס חנק ענטפערן די ראשונים אז זיי האבן געטראכט אפשר איז דא א גזירה שוה, חילול חילול, פון עבודה זרה, און ממילא זאל מען געבן סקילה. די מהרל זאגט אז די קשיא הייבט זיך נישט אן. ווען זאגט מען דעם כלל אז כל מיתה האמורה בתורה סתם, אינה אלא חנק, נאכדעם וואס מען האט שוין אפגעשריבן די גאנצע תורה, יעדע זאך האט שוין באקומען זיין פונקטליכע מיתה, די זאכן וואס ס'שטייט נישט ארויסגעשריבן דערביי וועלכע מיתה, ס'שטייט א מיתה סתם, מיינט עס חנק. אבער דא, ווען די מעשה האט פאסירט, איז נאך די תורה נישט געווען אפגעשריבן, ס'איז נישט געענדיגט געווארן אפשרייבן ביז נאך די פערציג יאר, סוף פון די פערציג יאר, ממילא האבן זיי נישט געקענט געבן חנק, ווייל ס'קען זיין אז די תורה וועט נאך שרייבן אן אנדערע סארט מיתה. דערפאר האבן זיי געמוזט אנפרעגן ביים אייבערשטן וועלכע מיתה ס'קומט זיך פאר דעם מקושש. פסוק ל ה, ויאמר ה' אל משה, מות יומת האיש, דאס וואס ס'שטייט אין פסוק, מחלליה מות יומת, אז א מחלל שבת דארף געטויט ווערן, רגום אותו באבנים כל העדה מחוץ למחנה, דאס דארף צוגיין אויף א אופן אז די גאנצע געמיינדע זאל אים פארשטיינערן מיט שטיינער אינדרויסן פון די לאגער. זאגט רש י רגום, ס'שטייט נישט א לשון ציווי רגום, נאר רגום. וואס דאס איז אזוי ווי עשה, וואס עס שטייט א פסוק און דאס מיינט פייסנט, וואס דאס מיינט א זאך וואס מען האלט אין איין טון, און וכן הלוך, ווען עס שטייט אין פסוק הלוך ושוב, מיינט דאס אויך אז עס האט געהאלטן אין איין גיין אלנט, וכן זכור ושמור איז א לשון הווה, א זאך וואס גייט אן א לענגערע צייט, עס האלט אין איין אנגיין, שטייט אזא מין אויסדרוק. איי, דאס איז דאך נישט אנגעגאנגען א גאנצן צייט, עס איז דאך נאר געווען דא בשעתו, זאגט דער מזרחי אז נישט נאר די מקושש האט די תורה יעצט געהייסן הרג'נען מיט רגימה, נאר דאס איז א ציווי אויף אייביג, יעדע מאל ס'וועט זיך מאכן א מחלל שבת זאל מען געבן די מיתה. דער גור אריה זאגט אז וויבאלד מ'האט דעם מענטש אליין געדארפט האלטן אין איין פארשטיינערן ביז ער שטארבט, פאסט זיך זייער גוט די לשון הווה פון רגום, מ'האט געדארפט ווארפן א שטיין נאך א שטיין ביז ער האט אויסגעהויכט. פסוק ל ו, ויוציאו אותו כל העדה אל מחוץ למחנה, די גאנצע געמיינדע האט אים טאקע ארויסגעטראגן צו אינדרויסן פון די מחנה, וירגמו אותו באבנים מען האט אים פארשטיינערט מיט שטיינער וימת און ער איז געשטארבן, און מען האט אים פארשטיינערט כאשר ציווה השם את משה אזוי ווי דער אייבערשטער האט באפוילן פאר משה רבינו אז זיין מיתה דארף זיין מיט סקילה, אזוי האט מען טאקע געטון. זאגט רש י ויוציאו אותו מכאן שבית הסקילה חוץ ורחוק מבית דין, פון דא זעהט מען אז די בית הסקילה די פלאץ ווי מען האט דורך געפירט סקילה און יעדע און אלע אנדערע מיתות בית דין איז געווען אינדרויסן און אפגערוקט ווייט פון די בית דין, און די טעם דערפון איז געווען אדער כדי די בית דין זאל נישט באקומען א נאמען פון רוצחים, ס'זאל נישט זיין פארבינדן די אויספירן פונעם דין מיט די בית דין שטוב אליינס, און אויך כדי מען זאל געבן א געלעגענהייט צו טרעפן א זכות פאר די מענטש, ווילאנג מען פירט אים ארויס להריגה. און דער רמב ם שרייבט אז דאס דארף זיין זעקס מיל אפגערוקט פון בית דין, ווייל אזוי איז געוועזן פון די בית דין פון משה רבינו וואס איז געוועזן לפני פתח אוהל מועד, ביז אינדרויסן פון די מחנה ישראל איז געווען בערך זעקס מיל. פסוק ל ז, ויאמר ה' אל משה לאמר. שטייט דא א אינטערסאנטע לשון, נישט קיין וידבר נאר א ויאמר, וואס דאס איז א אמירה רכה, זאגט דער אור החיים הקדוש, ווייל די ראשונים ברענגען די סמיכות פון די פרשה פון ציצית צו די פרשה פון די מקושר, אז משה רבינו האט זיך אפגערעדט פארן אייבערשטן, דו האסט אונז געגעבן א מצוה פון תפילין וואס ביי דעם שטייט למען תהיה תורת ה' בפיך, ס'דערמאנט אז מ'זאל נישט עובר זיין אויף דיינע מצוות, שבת קען מען אבער נישט גיין קיין תפילין, און פאר דעם איז דער מענטש נכשל געווארן מיט חילול שבת, ווייל ער האט נישט געהאט וואס ס'זאל אים דערמאנען. האט אים דער אייבערשטער געזאגט, איך וועל אים געבן א מצוה פון ציצית, וואס דאס גייט אן שבת אויך, און דאס איז די המשך פון ציצית מיט מקושש, איז וויבאלד דאס איז א עצה טובה פון גרויס רחמנות וואס דער אייבערשטער וויל נאכגעבן פאר די אידן זייער פארלאנג אז זיי זאלן האבן עפעס א גוטן דערמאנונג צו היטן די מצוות, פאר דעם שטייט א לשון אמירה. פסוק ל ח, דבר אל בני ישראל, רעד צו די אידישע קינדער און לערן זיי אויס דעם כלל פון מצוות ציצית, ואמרת אליהם און דו זאלסט זיי זאגען אויך די פרטים און די דקדוקים פון די מצוה, ועשו להם ציצית, זיי זאלן מאכן פאר זיי פעדעמער וואס זאלן אראפהענגען, על כנפי בגדיהם, אויף די עקן פון זייערע קליידער, לדורותם, צו זייערע דורות, ונתנו, און זיי זאלן געבן על ציצית הכנף, צוזאמען מיט דעם פעדעמער וואס הענגען אראפ ביים עק, די ווייסע פעדעמער, זאלן זיי אויכעט מיטלייגן פתיל תכלת, א געדרייטע פאדעם פון בלוי וואל. זאגט רשי ועשו להם ציצית, ברענגט רשי צוויי טייטשן אויף דעם ווארט ציצית אליין, איינס על שם הפתילים התלויים בה, וועגן די פעדעמער וואס הענגען אראפ אין איר, פאר דעם ווערט עס אזוי אנגערופן, כמו עס שטייט א פסוק אין יחזקאל ויקחני בציצית ראשי, ער האט געזען א מראה נבואה ווי א מלאך קומט און ער כאפט אים אן ביי די האר פון קאפ, און דאס ווערט אנגערופן ציצית ראשי ווייל דאס שטעקט זיך ארויס פון קאפ, די זעלבע זאך יעדע זאך וואס שטארט ארויס און עס הענגט אראפ פון א בגד הייסט ציצית. דבר אחר נאך א פשט אויף דעם ציצית, על שם וראיתם אותו, ווייל דאס איז דאך געמאכט געווארן צו זען און געדענקען דורך דעם אלע מצוות, כמו מציץ מן החרכים, מען קוקט ארויס פון די שפאלטן, ציצית איז א לשון פון זען און קוקן, פאר דעם הייסט די בגד ציצית, און די פעדעמער וואס הענגען אראפ הייסן ציצית. תכלת איז א צבע ירוק של חילזון, אזא בלויע פארב וואס מען נעמט פון א חילזון פישל. פסוק ל' ט', והיה לכם לציצית. שטעלן זיך די מפרשים אז די פריערדיגע פסוק האט גערעדט בלשון נסתר, ואמרת אליהם, ועשו און זיי זאלן מאכן להם ציצית על כנפי בגדיהם ונתנו און זיי זאלן לייגן, און דא טוישט ער, ער הייבט אן רעדן בלשון נוכח, והיו לכם, ס'זאל זיין צו ענק לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם, און אזוי ווייטער. זאגט דער ש"ך על התורה אז ווילאנג א מענטש האט נישט געמאכט די מצוה פון ציצית, איז ער נישט אזוי אנגעבינדן אינעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער רעדט נישט צו אים בלשון נוכח. איינמאל מען האט שוין מקיים געווען ועשו להם ציצית ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, ווערט מען אזוי ווי א שותף מיטן אייבערשטן, און דעמאלטס פאסט שוין צו רעדן בלשון נוכח, איז פון דא און ווייטער רופט אים דער פסוק אן מיט א לשון נוכח. וואס איז דער פשט פון די והיה לכם לציצית? ער האט דאך שוין יעצט געזאגט ונתנו על ציצית ועשו להם ציצית. איז אין תרגום יונתן שטייט, דאס וועט זיין צו ענק די מצוה פון ציצית. דער בכור שור זאגט והיה לכם לציצית, א לשון פון קוקן, ער זאל עס קוקן דערויף. איי ער זאגט דאך גלייך נאכדעם נאכאמאל וראיתם אותו. זאגט דער אלשיך הקדוש א טייערע געדאנק, זאגט ער די ציצית, וועט מען באלד זען אין רשי אז דאס איז בגימטריא תריג, דאס קומט דערמאנען די תריג מצוות, די פסוק זאגט וזכרתם את כל מצוות השם, בפשטות וויאזוי געדענקט מען דורך די ציצית אלע מצוות, די אלע רמזים מיט גמטריאות, פרעגט שוין די רמבן אז דאס שטימט נישט אינגאנצן, ציצית, די ווארט ציצית פעלט א י', ס'איז געשריבן חסר, און די מפרשים זאגן טאקע אז אין פסוק שטייט עס טאקע חסר, אבער דאס קומט אויס ווי די מאן דאמר יש אם למקרא, ווען מען ליינט די ווארט ציצית ליינט מען עס כאילו עס האט צוויי אידעלעך, ממילא איז עס יא בגימטריא תוף רעש, אנדערע זאגן אז ס'שטייט דריי מאל אין די פרשה ציצית, און אלע דריי מאל איז עס חסר י', אבער איינמאל שטייט לציצית, די למד קומט משלים זיין, מען צוטיילט עס אין דרייען, און מען נעמט אראפ א אידעלע פאר יעדע פון די ווארט ציצית, קומט אויס אז די ווארט ציצית די אלע דריי מאל איז שוין יא בגימטריא תוף רעש. על כל פנים, פרעגט אבער דער רמבן אז די חשבון פון די קניפן מיט די פעדעמער שטימט אויך נישט, ווייל אונז מאכט מען טאקע פינף קניפן אבער דאס איז נאר מדרבנן, מדאורייתא איז גענוג די קשר עליון, און אויך די צאל פון די פעדעמער, האלט נישט יעדער איין אז ס'דארף זיין דווקא אכט. זאגן די מפרשים אז די אלע רמזים און גמטריאות, דאס האט מען שפעטער צוגעשטעלט כדי ס'זאל אויסקומען תריג, אבער די עיקר ענין פון די מצוה פון ציצית איז, אזוי ווי א כבלא דעבדא, יעדער באלעבאס וואס האט קנעכט וועט ארויפלייגן א סטעמפל אויף די בגדים פון זיינע קנעכט אז זיי זאלן געדענקען אז זיי זענען משועבד צו אים, ער זאל געדענקען ער האט איינעם איבער זיך, איינעם וועם ער דארף דינען, וועם ער דארף אויספאלגן, ממילא אז מען קוקט אן די ציצית דערמאנט מען זיך אונז באלאנגן מיר צו איינעם. און דאס איז נאך מער, דאס איז אזוי ווי איינער וואס מאכט טאקע א קניפ מיט א פאדעם אויפן פינגער ווייל ער וויל עפעס געדענקען. יעצט, זאגט דער אלשיך הקדוש, ווען א מענטש זאל נעמען א בענדל און ארומדרייען דעם פינגער, סתם אזוי, נישט ווייל ער וויל עפעס געדענקען, און ער וועט זיך אזוי ארומדרייען וואכן לאנג, וועט עס אים גארנישט דערמאנען. און אפילו אויב שפעטער וועט ער יא וועלן עפעס געדענקען, און ער וועט טראכטן אז די פאדעם אויפן פינגער וועט עס אים דערמאנען, עס וועט אים גארנישט דערמאנען, ווייל ווען ער האט עס ארויפגעלייגט איז עס געווען אבי געזעהן, ער האט נישט געהאט עפעס א ספעציעלע חשבון דערביי. זאגט ער די זעלבע זאך איז די מצוה פון ציצית. די פסוק זאגט והיה לכם לציצית, ווען עטץ מאכט'ס די ציצית, ווען עטס לייגט ארויף די פעדעמער זאלט עטס אינזין האבן לציצית אז דאס גייט מען זעהן און דורך דעם זיך דערמאנען צו טוהן אלע מצוות, און דורך דעם אז מען וועט דאס אינזין האבן וועט זיין וראיתם אותו אז איר וועט אים זעהן וזכרתם את כל מצוות השם וועט עטס געדענקען די אלע מצוות פונעם אייבערשטן ועשיתם אותם און איר וועט זיי מאכן, דאס זעהן וועט ברענגען צו געדענקען, די געדענקען וועט ברענגען צו טוהן, אבער אויב מען לייגט עס נאר ארויף מצוות אנשים מלומדה, מענטשן קענען זיך ארום דרייען יארן לאנג מיט ציצית און ס'וועט זיי קיינמאל נישט דערמאנען צו טון מצוות, ווייל ס'מוז צוגיין מיט א חשבון פון והיה לכם לציצית. זאגט די פסוק, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, דאס וועט ענק דערמאנען צו טון אלע מצוות און זיין אפגעהיטן פון אלע עבירות, און דורך דעם וועט עטץ וויסן נישט נאכצוגיין און נאכשפיאנירן נאך ענקערע הערצער און ענקערע אויגן, אשר אתם זונים אחריהם, וואס עטץ קערטס ענק אוועק נאך זיי, עטץ קערטס ענק אוועק פון די ריכטיגע וועג, אויב מען גייט נאך די תאוות הלב און די ראיית העיניים. דער אור החיים הקדוש איז מסביר אז אין די מצוה פון ציצית איז דא צוויי חלקים, ס'איז דא די ווייסע פעדעמער וואס דאס איז אייביג דא, און ס'איז דא די בלויע פאדעם וואס דאס איז נישט אזוי שכיח, קומט די פסוק זאגען והיה לכם לציצית אז די ווייסע פעדעמער דאס זאל מען אייביג האבען, אזוי שטייט אין ש"ך, והיה לכם לציצית, די ווייסע פעדעמער זענען אייביג מצוי און שכיח, זאל נישט א מענטש זאגען וויבאלד איך האב נישט די בלויע פאדעם, מאך איך נישט די מצוה פון ציצית בכלל? ניין, והיה לכם לציצית די ווייסע חלק האסטו דאס זאלסטו נוצן. זאגט דער אור החיים הקדוש פאר דעם האט די פסוק ל"ח אריינגעלייגט די ווארט לדורותם פאר מ'האט גערעדט פון תכלת ווייל די תכלת גייט נישט אן אין אלע דורות ס'איז נישט אייביג מצוי אבער ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם וואס דאס מיינט די ווייסע פעדעמער דאס איז לדורותם און ווען ס'וועט זיין תכלת איז ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת אבער אז ס'איז נישט דא איז עס נישט מעכב זאגט רש"י וזכרתם את כל מצוות השם, שמנין גמטריא של ציצית, די באטרעפונג פון די ווארט ציצית איז שש מאות, זעקס הונדערט, ושמונה חוטים, און ס'האט אכט פעדעם וחמשה קשרים און פינף קניפן, הרי תרי"ג, האסטו זעקס הונדערט און דרייצן. די רמב"ן, האמער שוין געזאגט, האט קשיות אויף דעם, און ער זאגט אז די אופן וויאזוי מ'דערמאנט זיך דורך די ציצית, די תריג מצוות, ווייל די גמרא זאגט אז תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכסא הכבוד, אז מען קוקט אויף די בלויע פאדעם דערמאנט מען זיך פונעם אייבערשטן, און מען דערמאנט זיך אז מען דארף היטן זיינע מצוות. ולא תתורו אחרי לבבכם, כמו מתור הארץ, וואס איז געשטאנען אויבן אין די סדרה, פון שפיאנירן דאס לאנד. הלב והעינים הם מרגלים לגוף, די הארץ און די אויגן פון א מענטש זענען די שפיאנען פארן קערפער און מסרסרים לו את העבירות, זיי טוען אים איבעררעדן און מעקלערן אלע עבירות. העין רואה, די אויג זעט, והלב חומד, און די הארץ גלוסט, והגוף עושה את העבירות, און די קערפער פירט נאך דעם אויס די עבירות. און די מפרשים שטעלן זיך לויט די סדר פון עין רואה ולב חומד וואלט די פסוק געדארפט זאגן ולא תתורו אחרי עיניכם ואחרי לבבכם. איז דער רבינו בחיי זאגט אז וויבאלד די הארץ איז די עיקר, ער פירט אן די גאנצע קערפער, האט מען אים געשטעלט פריער מחמת חשיבות. ס'דא א ספר פון מהר י קארא זאגט ער אז די פשט איז אזוי, די אויג איז א מענטש נישט באלעבאס דערויף, א מענטש קען אמאל האבן געזען עפעס פלוצלינג, וואס האט ער געקענט טון? די עצה צו דעם איז, מתפלל זיין, העבר עיני מראות שוא ווי דוד המלך האט געבעטן, און די הארץ זאל נישט נאכגיין און מהרהר זיין נאך די ראיה וואס מען האט געזען באונס. ממילא שטעלט די פסוק אחרי לבבכם צום ערשט. ווייל אחרי עיניכם איז דער מענטש נישט געווענליך באלעבאס דערויף, און ס'מאכט זיך אמאל אז מ'פאלט אדורך דארף מען זיך היטן נישט נאכשפיאנירן נאך די הארץ אז די הארץ זאל זיך איינהאלטן פון נאכקלערן דאס וואס מ'האט געזען מיט די אויגן. פסוק מ', למען תזכרו, כדי איר זאלט געדענקען, ועשיתם און איר זאלט מאכן את כל מצותי, אלע מיינע באפעלן, והייתם קדושים לאלוקיכם און אזוי ארום וועט עטס קענען זיין הייליג צו ענקער באשעפער. פסוק מ א, אני ה' אלקיכם, איך בין ענקער באשעפער, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלקים, וואס איך האב ענק ארויסגעצויגן פון לאנד מצרים צו זיין פאר ענק א באשעפער, אז עטס זאלטס מוזן אויספירן מיינע באפעלן, אני ה' אלקיכם, איך בין ענקער באשעפער. זאגט רש י אני השם נאמן לשלם שכר, השם די הוויה איז די שם הרחמים, דאס גייט ארויף אז דער אייבערשטער איז באגלייבט צו באצאלן א שכר פאר א מענטש ווער ס'טוט א מצוה, אלוקיכם איז דאך מידת הדין, מיינט דאס נאמן ליפרע אז דער אייבערשטער באשטראפט ווער ס'איז עובר אויף איינע פון די עבירות. אשר הוצאתי אתכם, על מנות כן פדיתי אתכם, אויף דעם תנאי האב איך ענק אויסגעלייזט שתקבלו עליכם גזרותי, אז עטס מוזטס אננעמען אויף ענק מיינע באפעלן. אני השם אלקיכם, וואס שטייט סוף פונעם פסוק עוד למה נאמר? פארוואס דארף שטיין צוויי מאל אין דעם פסוק אני השם אלקיכם? כדי שלא יאמרו ישראל, די אידן זאלן נישט זאגן, מפני מה אמר המקום, פארוואס האט דער אייבערשטער געהייסן טון די אלע מצוות? לא שנעשה ונטול שכר, ער וויל אונז זאל מיר עס טון און באקומען שכר. אנו לא עושים ולא נוטלים שכר, מוחל טובות זאגן זיי, אונז וועמיר נישט טון די מצוה, און אונז דארפן מיר נישט די שכר. פאר דעם קומט די פסוק און ער חזר'ט זיך איבער אני ה' אלוקיכם, על כרחכם אני מלככם, מיט ענקער געוואלד, יעצט ווילסטו נישט, בין איך ענקער קעניג און עטס מוזט מיך אויספאלגן, וכן הוא אומר שטייט א פסוק אין יחזקאל, אם לא ביד חזקה וגומר אמלוך עליכם, די אידן זענען דעמאלטס פארטריבן געווארן פון זייער לאנד האבן זיי געטראכט, אונז געפין מיר זיך שוין סייווי צווישן די פעלקער אונז קען מיר שוין טון וויאזוי זיי טוען אונז קען מען דינען עבודה זרה, איז געקומען א נבואה צו יחזקאל אז ניין, דער אייבערשטער וועט קעניגן אויף ענק מיט א יד חזקה, אפילו עטס זענטס אין גלות מוזט עטס ווייטער אויספאלגן אלע מצוות פון די תורה. דבר אחר נאך א פשט למה נאמר יציאת מצרים, פארוואס פונקט ביי די פרשה פון ציצית שטייט יציאת מצרים? ווייל אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לשאינה של בכור, דער אייבערשטער זאגט איך האב מבחין געווען אין מצרים ביי מכות בכורות צווישן א טיפע וואס איז יא א בכור און א טיפע וואס נישט ווייל ס'איז געווען פאר א בשר ודם איז געווען שווער צו וויסן ווער ס'איז א בכור און ווער נישט ווייל די אלע פרויען דארט האבן מזנה געווען מיט אנדערע מענער אסאך פון זייערע קינדער זענען געווען א בכור צו זייערע טאטעס און מענטשן האבן נישט געוויסט דערפון אבער דער אייבערשטער האט דאס יא מבחין געווען אני הוא עתיד להבחין ולהיפרע מן התולה קלא אילן בבגדו ואומר תכלת היא איך וועל אויכעט זיך אומקוקען און איך וועל באצאלן און באשטראפן א מענטש וואס ער הענגט אויף אן אנדערע פארב וואס איז אסאך ביליגער פון תכלת און ס'ענדלט אין תכלת, און ער רעדט איין פאר מענטשן אז דאס איז תכלת, ער מיינט ער פאפט מיך אויס, אבער איך קען זייער גוט מבחין זיין אין דקות'דיגע זאכן, און איך וועל מבחין זיין א חילוק פון די קלא אילן מיט די תכלת, און ווי תוס' פרעגט לכאורה, א מענטש וואס ער לייגט קלא אילן האט דאך עובר געווען אויף די מצוה פון ציצית, וואס דארף איך האבן א פסוק פון אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים אויף דעם, ער האט דאך נישט מקיים די מצוה. נאר תוספות זאגט אז פון ווען ער הענגט עס אויף אפילו נאך פאר ער טוט אן דעם ציצית איז ער שוין עובר פשוט אויפן אויפהענגען אליין. און דער רא"ש זאגט אז מען רעדט דא פון איינער וואס ער פארקויפט קלא אילן די פארב, ער פארבט אפ וואל מיט קלא אילן און ער פארקויפט עס אלס תכלת, ער פאפט אפ די מענטשהייט, און די פני יהושע דארט אין בבא מציעא איז מסביר אז להלכה שטימט זייער גוט וואס דער רא"ש זאגט. ווייל אונז פסק'ען מיר דאך אז די תכלת איז נישט מעכב, אויב א מענטש האט נאר ווייסע פעדעם איז מען יוצא, ממילא וואס איז די פראבלעם ווען איינער לייגט ארויף קלא אילן, ער האט טאקע נישט יוצא געווען די מצוה מן המובחר, לכתחילה דארף מען לייגן תכלת, אבער די תכלת איז דאך נישט מעכב, איז לאמיר זאגן אז ס'הייסט אזוי ווי ער האט נאר ווייסע פעדעם האט ער דאך געהעריג יוצא געווען די מצוה, וואס איז די גרויסע פראבלעם? פאר דעם מוז מען רעדן אז א מענטש פאפט אויס אנדערע, ער בעט טייער געלט כאילו דאס איז תכלת, און ער פארקויפט זיי קלא אילן אנשטאטס תכלת און דער אייבערשטער זאגט איך וועל אים באשטראפן. ומיסודו של רבי משה הדרשן העתקתי, רש"י ברענגט דא אראפ ביז סוף פון די סדרה פון רבי משה הדרשן'ס ספר, למה נסמכה פרשת מקושש לפרשת עבודה זרה? פארוואס איז נאנטגעשטעלט געווארן די פרשה פון די מקושש צו די פרשה פון עבודה זרה וואס שטייט פאר דעם? לומר צו זאגן שהמחלל את השבת כעובד עבודה זרה, ווער ס'פארשוועכט שבת איז אזוי ווי ער דינט עבודה זרה, שאף היא שקולה ככל המצוות, פונקט ווי עבודה זרה איז שקול אקעגן אלע מצוות, די זעלבע זאך איז אויכעט מיט חילול שבת. וכן הוא אומר בעזרא, רשי רופט אן אויף אסאך פלעצער ספר נחמיה עזרא, שטייט דארט א פסוק ועל הר סיני ירדת, ודבר עמהם משמים ותתן להם משפטים ישרים ותורות אמת, ואת שבת קדשך הודעת להם. אנדערע גרסאות דא, מצוות וחוקים ותורה ציווית להם ביד משה עבדך, על כל פנים רעכנט ער אויס אלע מצוות פון דער תורה, און ער שטעלט צו נעבן דעם דעם שבת, זעהן מיר אז שקול שבת אקעגן די גאנצע תורה. ואף פרשת ציצית לכך נסמכה לאלו, פארדעם איז די פרשה פון ציצית אויכעט אהערגעשטעלט געווארן גלייך נאך עבודה זרה און חילול שבת, לפי שאף היא שקולה כנגד כל המצוות, די פרשה פון ציצית איז אויכעט אזוי חשוב ווי אלע מצוות, שנאמר ועשיתם את כל מצוותי. ברענגט ער ווייטער פון ר' משה הדרשן, אז פארדעם שטייט ביי די פרשה פון ציצית על כנפי בגדיהם, דאס איז כנגד ואשא אתכם על כנפי נשרים, וואס דער אייבערשטער האט געזאגט פאר די אידן פאר מתן תורה, די גרויסע זאך וואס ער האט געטון מיט זיי, אז ער האט זיי געטראגן אזוי ווי אויף די פליגלען פון אדלערן, וואס דאס מיינט אז מען האט זיי צוזאמגענומען דארט אין מצרים פון די אלע פלעצער וואו זיי האבן געוואוינט, אין איין קורצע צייט זענען זיי צוזאמגעקומען אויף איין פלאץ, און אויכעט אז די וואלקן פונעם אייבערשטן האט זיך אראפגעשטעלט צווישן זיי און די מצריים, און עס האט אריינגענומען אין זיך די אלע חיצים און בליסטראות וואס די גויים האבן געווארפן, אזוי ווי דער אדלער טוט, אז ער לייגט ארויף זיינע קינדער העכער די פליגלען און ער זאגט אז די פייל זאל ענדערש אריין גיין אין אים ווי איידער אין זיינע קינדער. ס'שטייט א פסוק אין פרשת כי תצא, ביי די פרשה פון ציצית אין משנה תורה על ארבע כנפות אז מען דארף לייגן די ציצית ביי די פיר עקן, לערנען חזל ארויס ולא בעלת שלש, אויב א בגד האט נאר דריי עקן, איין עק פון די פיר עקן האט מען געמאכט רונדיג, דארף מען נישט לייגן קיין ציצית, ולא בעלת חמש, אויב מען האט אפגעשניטן שיף ביי איין עק און ס'איז געווארן פינף עקן, דארף מען נישט לייגן אויף אלע פינף עקן, נאר אויף פיר. וואס איז דא די רמז פון די פיר עקן? עס שטייט גראדע פריער אין בעל הטורים אז פאר דעם דארף מען לייגן טאקע אויף אלע פיר זייטן די ציצית, ווייל ס'דארף זיין וראיתם אותו, אויף וועלכע ריכטונג מען דרייט זיך זאל מען קענען זען די ציצית, און דער אבן עזרא זאגט אויף וראיתם אותו, מצוה להיותו נראה, ס'איז א מצוה אז ס'זאל געזען ווערן, ווי ס'שטייט טאקע אין מחבר אין שלחן ערוך, אז ס'איז א ענין אז די די טלית קטן זאל זיין אנגעטון אויף די וועש, כדי מען זאל עס קענען זען. זאגט רשי. אז די פיר כנפות איז כנגד ארבע לשונות של גאולה שנאמר במצרים, שטייט פיר אויסדרוקן פון אויסלייזונג, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. פתיל תכלת, זאגט רבי משה הדרשן על שם שיכול בכורות, תרגום של שיכול איז תכלא, די בכורים פון די מצריים זענען געשטארבן פארנט פון זייערע עלטערן וואס דאס מיינט שיכול ווען א מענטש פארלירט זיינע קינדער, און תכלת איז א לשון פון שיכול, די אראמיש פון שיכול איז תכלא. ומכתם היתה בלילה זייער מכה איז געווען ביינאכט וכן צבע התכלת דומה לרקיע המשחיר לעת ערב, די קאליר פון תכלת איז זייער א טונקעלע בלוי אזוי ווי שווארץ, ס'ענדלט זייער אין א הימל אין די קאליר פון די הימל בשעת ס'ווערט אזוי טונקל פארנאכט. די שמונה חוטין שבה די אכט פעדעמער פון די ציצית, דאס איז כנגד שמונה ימים ששהו ישראל משיצאו ממצרים עד שאמרו שירה על הים, אכט טעג האבן זיך די אידן פארזוימט פון ווען מ'איז ארויס פון מצרים ביז מ'האט געזאגט שירה ביים ים, און אלע שטעלן זיך אויף דעם. רשי זאגט אין פרשת בשלח אז קריעת ים סוף איז געוועזן שביעי של פסח פארטאגס, און צופרי האט מען געזאגט שירה, איז דאך עס נאר געווען זיבן טעג פון נאכדעם וואס מ'איז ארויס פון מצרים. זאגט די רבינו בחיי אז דאס וואס רשי זאגט דא אכט טעג רעכנט מען פון י ד ניסן, וואס יענעם טאג האט מען געמאכט דעם קרבן פסח, וואס דאס איז א קדשים, און ביי קדשים גייט דאך די נאכט נאך די טאג, קומט אויס אז ליל ט ו, וואס דעמאלטס האט מען זיי געגעבן רשות ארויסצוגיין, זענען טאקע למעשה נישט ארויסגעגאנגען ביז אינדערפרי, אבער די רשות ארויסצוגיין האבן זיי באקומען ליל ט ו. די נאכט האט באלאנגט צו י ד ניסן. ממילא ווען דו רעכנסט פון י ד ניסן ביז שביעי של פסח איז טאקע געווען אכט טעג, אדער ווי די חתם סופר זאגט אז די אידן פאר מ'איז ארויס פון מצרים האבן זיי געהאט א דין ווי א בן נח, וואס ביי די בן נח גייט די נאכט נאך די פריערדיגע טאג, קומט אויס אז ליל ט ו איז נאך געווען אזוי ווי י ד, און פון י ד ביז שביעי של פסח איז טאקע אכט טעג, די גור אריה זאגט אז די אתחלתא דגאולה האט זיך אנגעהויבן בשעת זיי האבן געשחט'ן דעם קרבן פסח ערב פסח נאך חצות, וויבאלד די מצריים האבן געזען ווי זיי שעכטן זייערע אפגעטער און זיי האבן גארנישט געקענט טון, איז דאס די גרעסטע יציאה ממצרים אז זיי זענען ארויסגעגאנגען פון אונטער זייער הערשאפט, ממילא רעכנט מען שוין פון דעמאלטס און פון דעמאלטס ביז שביעי של פסח איז טאקע אכט טעג, והא ראיה זאגט ער אז מען רעכנט שוין די אנהייב פון די גאולה פון י ד אחר חצות, אז די תורה האט שוין געזאגט אז לגבי די איסור פון חמץ איז עס שוין אסור טאקע פון ערב פסח ביי חצות.